אר יו פילינג לאקי? נאו פוירטשעס נעסעסערי, וואויד ווער פראהיביטעד ביי לאו, אייטין פלאס, טערמס ענד קאנדישאנס אפליי, סי וועבסייט פאר דיטעילס. בשלח שבת שירה, שבת שירה, שפת אמת ברענגט א לשון זאגט ער אזוי. שרייב עס נישט שנת תרס"ד ברענגט דער שפת אמת א לשון, לגוזר ים סוף לגזרים. ס'איז שוין נגזר די גז ים איז צעשניטן געווארן לי"ב גזרים, צוועלף שטיקער. כל שבט איז געווען דרך אחר. און מאי נפקא מינה בזה? וואס איז געווען די נפקא מינה עס זאל זיין אויף צוועלף שטיקער און אויף צוויי שטיקער? וואס טייטש לגוזר ים סוף לגזרים? אז עס איז געווארן אויף צוועלף שטיקער, זאגט דער שפת אמת, וואס איז די ענין דערביי? וואס איז די נפקא מינה? מאי נפקא מינה בזה? רק להודיע, זאגט ער שכל שבט כדאי לגזור הים בשבילו. יעדער שבט איז נישט נאר געווען די זכות פון גאנץ כלל ישראל, נאר יעדער שבט איז כדאי לגזור הים בשבילו, איז ער ממשיך אבער, ולא זו בלבד, רק כל, שטייט אז שפעטער איז געווארן צוברעקלט פאר יעדן איינעם א שביל, אתה פוררת בעזך ים, יעדער איינער, וואס איז די לימוד זאגט ער ולא זו בלבד, רק כל איש ישראל ראוי לקרוע הים בשבילו. יעדער איינער קומט יעצט אריין אין א שבת שירה, יעדער איינער איז ראוי לקרוע הים בשבילו, לכן כתיב פוררת בעזך ים, משמע לפירורים, צוברעקלט געווארן, לכל איש ישראל היה חלק בים, יעדער איינער. עד כדי כך אז ס'ווערט געברענגט דער באר מים חיים ברענגט, ובני ישראל הלכו ביבשה בתוך הים, מיעוט רבים שניים, ניתן לומר על מען רעדט דא אויף צוויי ווער די צוויי גרעסטע יונגאטשעס דתן ואבירם פאר זיי איז אויך צוריסן געווארן ספעציעל דער ים ווייל זיי זענען געקומען נאך אלעמען סא מקור הדברים איז מדרש שכל טוב אז אז זיי זענען געקומען נאך אלעמען און פאר זיי איז אויך צוריסן געווארן די יעדער איינער קומט אריין אין א שבת שירה דער אייבערשטער ווארט אונז אפ יעדן איינעם יעדן איינעם א מורא'דיגע ווארט פון ר' שלמה קלוגער. שרייבט עס אין אפאר פלעצער, שרייבט עס די וואך, שרייבט עס פרשת פנחס, זאגט א מורא'דיגע ווארט, ער זאגט אז ווער ווער ס'האט געליינט יענע וואך אין תורה, שטייט אין פרשת, יענע וואך, פרשת בא, נאך מכת חושך, האט שוין פרעה מסכים געווען און גערופן משה רבינו, אלע זאלן גיין, די קינדער אויכעט, גם טפכם ילך עמכם, די קינדער גייען אויכעט, אלע גייען, נאר וואס? נאר די בהמות זאלן בלייבן, נאר די בהמות. האט אים משה רבינו געזאגט, גם אתה תתן בידיינו זבחים ועולות, אלע וועלן גיין, די בהמות אויך, און דו וועסט נאך אויך געבן זבחים ועולות. און נאכדעם וואס איז געקומען? א מכת בכורות. פרעגט ר' שלמה קלוגער, איך פארשטיי נישט קיין פשט. וואס איז די טייטש, פרעה איז שוין געווען מוכן, אלע זאלן גיין, אויך טפכם, אלע, אלע, נאר די בהמות. פרעגט ער וועגן די בהמות איז געווען מכת בכורות? וועגן די בהמות אויף דעם איז געווען ליל שימורים ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה, ליל שימורים, ועברתי איז געווען וועגן די בהמות, ווייל די בהמות זאל קענען ארויס גיין, ער האט דאך מסכים געווען אלע זאלן גיין, זאגט ער א מורא'דיגע ווארט, זאגט ער דער רבונו של עולם האט געזען ס'וועט קומען אונזער דור, עיקבתא דמשיחא, וואס ליידער מענטשן ווערן ווי א בהמה, דער מענטש איז א בהמה נעבעך. א בהמה, ער טוט טראכטן צו זיך, מיר וועט די אייבישטער אויכעט העלפן? האט דער רבונו של עולם געוואלט דאס געדענקען, פאר בהמות האב איך געמאכט די מכת בכורות ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה, דאס האב איך געמאכט פאר בהמות, און במילא איז יעצט מיך אויך די אייבישטער העלפן אזוי איז צו צוגיין צו א דאווענען. זאגט ער זאלסט וויסן אז אין יעדן דור, צו דעם דור וועט קומען משיח, יא צו בהמות האב איך געמאכט די ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה. יעדער איינער, דאס איז די ערשטע יסוד פאר שבת שירה, דער יעדער איינער ווארט אפ די אייבישטער, נוראות שטייט אין ש"ך על התורה, ש"ך על התורה דאך פון גורי האר"י ער שרייבט עס אין פרשת כי תצא, איז דא א פסוק לא תתעב מצרי כי גר היית בארצו, זאגט די ש"ך, מצאתי כתוב, אז ווער איז דאס מצרי, פארוואס שטייט מצרי שטייט נישט מצרים, לא תתעב מצרי, מ'רעדט אויף איין מצרי, אויף וועמען? אויף פרעה, רמז על פרעה.

נאום השם, און די תורה זאגט לא תתעב מצרי, כי גר היית בארצו. נו אויב אויף פרעה אזוי איז עס קל וחומר בן בנו של קל וחומר אויף א איד ווען איך בין מהרהר בתשובה און די אייבערשטער נעמט מיך אן אזוי מהרהר בתשובה קל וחומר אז פרעה זאגט ער לא תתעב מצרי אז פרעה איז אויף מיר זאגט רב שלמה קלוגער אויף בהמות דא דערפאר איז געווען מכת בכורות אויף בהמות אז יעדער איינער יעדער איינער ס'איז דא א פרקי דרבי אליעזר אויך אין פרק מ ג

שנאמר מי כמוך באלים השם שטייט די וואך אין שירה והצילו הקדוש ברוך הוא מבין המתים פארשטייסטו אז א פרעה האט געקענט תשובה טוהן קען איך נישט תשובה טוהן? בוא וראה כח תדע לך כח התשובה יעדער איינער דער רבונו של עולם ווארט אפ אויף יעדן איינעם נאר חזקו ונתחזקה דער רבונו של עולם מיט יעדן איינעם יעדע איד און זען רבי יענקעלע גאלינסקי האט דאך געהאט אסאך שליחות מיטן חזון איש ער האט געהאט

אפאר יאר פאר ווען ער איז אוועק בסוף ימיו ער איז אהיים געקומען פון שחרית האט גענומען דעם בריוו האט עס צופליקט האט אים געפרעגט כ'פארשטיי נישט האסט דאך געבעטן מ'זאל דיר באערדיגן מיט דעם בריוו אין צוואה האט ער געזאגט יא אבער איך האב אנדערש געזאגט פארוואס ווייל עס שטייט לכבוד ידידי דערפאר האב איך עס געוואלט ארויפקומען נאכדעם כ'בין א ידיד פון חזון איש היינט האב איך געזאגט ביים דאווענען וידידים העברת עברו ים וידידים העברת עברו ים אזוי שטייט ביי קריאת ים סוף איך בין א ידיד פונעם אייבערשטן וואס דארף איך האבן דעם חזון איש דער אייבערשטער איז מיין ידיד, וואס דארף איך דעם חזון איש, איר פארשטייט? מען האלט דא פאר שירה, די ערשטע זאך די התחזקות, די ערשטע זאך דעם דער וויסן אז יעדער איינער איז גרויס און חשוב, עד כדי כך די איזשביצער מי השילוח, זאגט ער א מורא'דיגע ווארט אין דעם ענין, עס שטייט ביי דתן ואבירם, משה רבינו האט אנגעזאגט בפרשת המן וואס די עולם האט היינט געליינט, שנים מקרא ואחד תרגום, יא, עס שטייט ולא שמעו, משה רבינו האט אנגעזאגט איש אל יותר ממנו עד בוקר, נישט איבערלאזן אויף מארגן. נישט איבערלאזן אויף מארגן, און האבן אמונה, מארגן וועט קומען עקסטערע, ולא שמעו אל משה, ויותירו אנשים ממנו עד בוקר וירום תולעים ויבאש. און די פשוטע פשט איז, אז וואס? אז ס'געווען א חסרון אין אמונה. אז א חסרון אין אמונה. דער איזשביצער ברענגט אין מי השילוח, דאס איז נישט געווען חסרון אין אמונה. נאר וואס איז דאס געווען? דאס האבן אפילו מיר געגלייבט צו קומען דא יעדן טאג מן, זיי האבן געזען די אייבערשטער שיקט דא מן, אבער זיי האבן געוואוסט אז זיי זענען די גרעסטע יונגאטשעס, די גרעסטע שקצים, פאר אונז וועט אויך די אייבערשטער שיקן מן, פאר אונז נישט, ממילא פארדעם דארף איך באהאלטן אויף מארגן. זאגט ער וירום תולעים ויבאש, תולעים איז דאך ענווה, ואנכי תולעת ולא איש, דאס איז ענווה באושה וסרוחה, ס'איז א פארסרחעטע ענווה אזא ענווה, ווייל דו גלייבסט נישט אז די אייבערשטער איז מיט מיר אפילו איך בין א שייגעץ, די אייבערשטער ווארט אויף מיר. וירום תולעים ויבאש וואס איז דאס ענווה באושה וסרוחה. מיין זיידע זכרונו לברכה פלעגט זאגן אז משמע תורה לבא האט געזאגט אזא שטייגער שטייט ביי קריעת ים סוף די גמרא זאגט אין ערכין ט"ו ישראל שבאותו הדור מקטני אמונה היו ביי קריעת ים סוף ישראל שבאותו הדור מקטני אמונה היו שהם פארוואס דכתיב וימרו על ים בים סוף ויושיעם למען שמו מלמד זאגט די גמרא שהיו ישראל ממרין באותה שעה זיי האבן געזאגט ואומרים כשם שאנו עולים מצד זה פונקט ווי אונז האבן מיר דא געהאט א נס פון די זייט כך המצרים עולים מצד אחר אזוי האבן זיי געזאגט ווי גייט פונקט ווי אונז קומען פון דא גייט די מצרים פון דארטן האט ער געפרעגט איך פארשטיי נישט נאך קריעת ים סוף איז געווען מקטני אמונה וואס איז קטני אמונה מ'האט געזען דארט מ'האט נישט געדארפט גלייבן ס'איז געווען זה קיילי ואנוהו ראתה שפחה על הים וואס הייסט מקטני אמונה זיי האבן דאך געזען

ער גלייבט נישט אין זיך אז דער רבונו של עולם איז פארנומען מיט אים. אזוי טייטשט רבי צדוק הכהן פון לובלין, ויאמינו בהשם ובמשה עבדו, זאגט ער כשם שצריך אדם להאמין בהשם יתברך, כך צריך אחר כך להאמין בעצמו שיש להשם יתברך עסק עמו ושאיננו פועל בטל, אז דער אייבערשטער האט א עסק מיט מיר, רק צריך להאמין כי נפשו ממקור החיים יתברך שמו, והשם יתברך מתענג ומשתעשע בה כשעושה רצונו. פשוטע ענינים פשוטים. און פארשטייט זיך רבותי. דער עולם האט דאך היינט געזאגט פרשת המן, שנים מקרא ואחד תרגום, די גרויסע, די גרויסע סגולה. ס'איז ידוע אז למעשה אין שלחן ערוך שטייט אין סימן א' סעיף ה' טוב לומר בכל יום, דער מחבר רעדט דא פאר יעדן טאג, טוב לומר פרשת עקדה ופרשת המן. פרשת המן. דער רבינו בחיי האט א לשון פון ראשונים כמלאכים, רבינו בחיי זאגט וקבלה ביד החכמים כי כל האומר פרשת המן בכל יום מובטח לו שלא יבא לעולם לידי חיסרון מזונות, מובטח לו שלא יבא לעולם לידי חיסרון מזונות, און ממילא רבותי אנשטאט שוויצן אויף פרנסה, יא, שוויץ בעסער אין די שניי אין פרשת המן, הא? לאזט נישט וויסן ווי ער יאגט זיך, ער יאגט זיך, האט נישט צייט פרשת המן, יאגט זיך. דער תשב"ץ ברענגט אין סימן ריש נון ואו ברענגט ער א ירושלמי, נאך כל האומר פרשת המן בכל יום, מובטח לו שלא יתמעטו מזונותיו, יא, מובטח לו, זיך דאכט אז היינט פארשטייט דער עולם אז מען דארף אויף דעם א מובטח לו. יא, כּל האומר, פּרשת המן, דער גרעסטער צולייגער, דער גרעסטער עשיר, פֿאַרשטייען מיר דאַרפֿן פֿון דעם, כּל האומר, פּרשת המן, בכל יום מובטח לו, זאָגט דער תּשב"ץ, ברענגט דאָס דער ירושלמי, מובטח לו שלא יתמעטו מזונותיו, און דער תּשב"ץ איז מוסיף אויף דעם ואני ערב, ואני ערב, אַז מובטח לו שלא יתמעטו מזונותיו, איז אַרײַנשוויצן אין דעם. אָבער לאָמיר אַ ביסל אַרײַנגיין אין דער געדאַנק. דער טורי זהב אויך דאָס ברענגט, אַז וואָס איז דער ענין דערבײַ? פֿון דער פּרשת המן מיינט מען דער עיקר, ס'איז נישט געזאָגט. ס'איז נישט געדאווענט, דאס איז זיך מתבונן זיין אז וואס? אז המרבה לא לא העדיף המרבה והממעט לא החסיר, צו גלייבן אז פרנסה קומט פון אייבערשטן, און דער משנה ברורה איז עס מסביר אין סעיף קטן י ג, זאגט ער להורות דאס די גאנצע ענין פון זאגן פר' המן שריבוי ההשתדלות לא יועיל מאומה, אז צופיל השתדלות וועט נישט העלפן, דאס איז די גאנצע ענין פר' המן, עס אריינלייגן טיף אין קאפעלע. צופיל השתדלות וועט נישט העלפן ווי דער חפץ חיים פלעגט זאגן ניין ער מאכט נאך א השתדלות נאך א השתדלות הא? ווייסטו, דו ווייסט וואס דאס איז דען פונקט ווי איינער ער מאכט נאך א קראן צו דעם גרויסן פאס ער זעהט ס'איז דא דא גוטע וויין מאכט ער נאך א קראן און וואס ווערט מער וויין ס'וועט ארויסגיין מערער אבער פון די קצבה פון ראש השנה העט נישט ווערן נוסף וועגן דעם די נאך השתדלות מיט דאס מזרז דאס ס'איז דא א קצבה פון ראש השנה אוודאי און אוודאי השתדלות דארף מען מאכן ס'איז נישט אויף צו זיצן פארקאטשעטע הענט ווי האט ער געזאגט ויהי ידיו אמונה דער ויהי ידיו אמונה הייסט מיטן ארבעט מיט די הענט מיט דעם זאלסטו האבן אמונה נישט מיט פארקאטשעטע הענט אזוי זאגן אמונה איך ארבעט נישט ויהי ידיו אמונה מיט ארבעטן מיט ארבעטן אזוי זאלסטו האבן אמונה און אזוי האט געטייטשט דער חפץ חיים חפץ חיים ברענגט אז אז בקריעת ים סוף איז נחשון אריינגעטאנצן אין ים שפעטער האט זיך געשפאלטן די ים, ער איז אריינגעטאנצן און שפעטער האט ער פארוואס? ווייל מען האט געוואלט באווייזן דו וועסט האבן פרנסה אלעס אבער דו מוזט מאכן השתדלות, דו מוזט מאכן השתדלות, דערפאר האט ער געדארפט אריינטאנצן, זאגט די חפץ חיים, אבער זיי זיך א מינוט מתבונן, די השתדלות זיין אריינגעטאנצן דאס האט צוריסן דעם ים? די גרעסטע שוטה וועט נישט טראכטן אז זיין אריינטאנצן האט צוריסן, איז אזוי איז צו פארשטיין אז נישט די השתדלות ברענגט עס. די מיזט מאכן השתדלות, פאר ווען די האסט געמאכט די השתדלות האט זיך נישט צוריסן די ים, די מיזט מאכן דיין השתדלות, אבער דער גרעסטע נאר העט פארשטיין אז אז דער די השתדלות האט אבער נישט צוריסן דעם ים, און ממילא איז צו פארשטיין, השתדלות יא אבער השתדלות ברענגט נישט די זאך, א השתדלות איז א ציווי וואס די אייבישטער האט געמאכט, דאס זאגט דער טורי זהב אז דאס איז די ענין פון פרשת המן זאגן, שריבוי השתדלות לא יועיל מאומה. דער צדיק רבי אליהו דערציילט א מעשה, דער מעשה איז געווען מיט רבי יצחק פרחי דערציילט די מעשה, פון די חלבים אין ניו יארק, דערציילט אז דארטן, מיט וועם איז דאס געווען? יענעם שבת איז דאס געווען, ס'איז דא דארטן צוויי געשעפטן פון תכשיטים, צוויי געשעפטן פון תכשיטים, און זיי האבן געקריגן א טעלעפאן ליל שבת, ביידע האבן געקריגן א טעלעפאן, אז אה גנבים האבן אריינגעזעצט אריינגעטאנצט אין געשעפט, זיי האבן אויפגעבראכן די כספת, דעם סעיף האבן זיי אויפגעבראכן, און ממילא זאלן זיי שנעל קומען, זאלן זיי שנעל קומען. פארשטייט זיך אז קיינער האט נישט אויפגעהויבן דעם טעלעפאן, זיי האבן נישט אויפגעהויבן דעם טעלעפאן, נאר וואס דען? ס'האט גערעדט, ס'האט גערעדט. מען פארשטייט, מען הערט דאך היינט, מען קען דאך הערן ווי א טעלעפאן רעדט, יא, דער תא קולי האט גערעדט דארטן, און, און, און, און עס האט, און, און זיי האבן געהערט, זיי האבן געהערט דברים מפורשים, גנבים האבן אריינגעבראכן, האבן אויפגעבראכן די כספת, דעם סעיף האבן זיי אויפגעבראכן, און זיי זאלן שנעל קומען, פארשטייט זיך נישט געהאט קיין ארבעט דארף מען נישט צו קומען, ס'איז דאך היינט שבת, שבת קודש! מוצאי שבת די צוויי זענען ביידע געפארן צו צוויי געשעפטן פון תכשיטים דארט. בקיצור, זיי זעען דארט, זיי קומען אן מוצאי שבת זעען זיי אז די געשעפט איז טאקע אפן, זיי מאכן אויס איינער זאל אריין גיין און איינער בלייבן אינדרויסן, און זיי זאגן איינער איז אריין געגאנגען ער זעט טאקע די געשעפט איז אפן, אבער מען זעט אז די כספת איז גאנץ, די כספת איז געבליבן גאנץ קיינער האט עס נישט געטשעפעט, די כספת איז גאנץ. בקיצור מען האט גערופן פאליציי, וואס איז מען געוואר געווארן? אז די גנבים ס'זענען געווען רוצחים די פאליציי האט זיי מודיע געווען אז איר האט א נס ווען איר קומט דא שבת וואלט איר נישט געהאט נישט דאס לעבן און נישט די געלט וואס איז געווען די רוצחים זענען רוצחים זענען אריינגעגאנגען דארטן און זיי האבן געוואלט אויפברעכן דעם סעיף און זיי האבן נישט געקענט האבן זיי גערופן כאילו אז זיי זענען פאליציי זיי האבן אנגערופן די טעלעפאן איז דאך געווען אז כאילו זיי זענען פאליציי זיי האבן גערופן כאילו זיי זענען פאליציי אז זיי זאלן קומען, ווייל די פלאן איז געווען אז מען גייט זיי צווינגען זאגן דעם כספת און זיי הרג'נען, אויסזאגן ווי אזוי מ'מאכט אויף דעם כספת און זיי הרג'נען. האבן זיי פארשטאנען אז ווען זיי קומען דא שבת בלייבן זיי אן דעם נישט די לעבן און נישט די געלט. האבן זיי געזען וואס הייסט דאס אויף א האנט אויף שמירת שבת. וואס הייסט עס אויף שמירת שבת? איך מיין, זיי זאגן דאך דארטן אז זיי זענען געזעצן דארטן, די גנבים די רוצחים, זענען געזעצן, האבן דאך געקלינגען פרייטאג צו נאכט, זיי האבן זיך פארשטעלט אלס פאליציי, אבער זיי זענען דארטן געזעצן פון פרייטאג צו נאכט ביז שבת נאכמיטאג, ביז שבת נאכמיטאג האבן זיי נאך געווארט זיי זאלן קומען, זיי זענען נישט געקומען דעם גאנצן שבת, במה דברים אמורים, וואס איז דער לימוד? מענטש מיינט דאך השתדלות, יא? איז דא אמאל א מענטש, א מענטש. ק, א מענטש קריגט א טעלעפאן אינמיטן דאווענען, ס'איז השתדלות, אפשר אויפהייבן דעם טעלעפאן, ריבוי השתדלות, קען אמאל זיין די גנב אליין קלינגט דא, די גנב אליין, דאס איז די באגנבענע, און דאס האבן זיי געזען, אז די גנב אליין קלינגט דא אריין, להורות שריבוי השתדלות לא יועיל מאומה, צו פארשטיין, אוודאי און אוודאי, מיר מאכן השתדלות צו יעדע זאך, אבער ווי האט ער געזאגט, הנני ממטיר לכם לחם מן השמים, זאגט ער פרשת, דאס איז דאך פרשת המן, הנני ממטיר, זאגט ער ממטיר איז דאך רעגן, וואס איז רעגן? א מענטש גייט אין די גאס און ער וויל זאל רעגענען שוואכער, ער קען מאכן זאל דרייען זאל ווערן שוואכער די רעגן, צו שטערקער די רעגן, קענסט מאכן זאל ווערן שטערקער צו שוואכער, ניין, די זעלבע האסטו צו גלייבן א לחם מן השמים, קענסט נישט מאכן שטערקער צו שוואכער, האסט א מצוה פון מאכן השתדלות מער פון דעם נישט, דו קענסט נישט מאכן צו שטערקער צו שוואכער קענסטו נישט מאכן, ממילא איז נאר ווי צו געזאגט דעם שבת דעם שבת שירה מען גייט גיבן ערב שבת גייט מען גיבן פארן עולם גייט מען גיבן פאר די פייגעלעך צו עסן. גייט געבן פאר די פייגעלעך צו עסן. פארוואס? דער עולם האט געזען וויאזוי א פייגעלע עסט. וויאזוי עסט א פייגעלע? פונקט ווי א קפיץ. לייגט אראפ דעם קאפ, און נעמט אריין, און הייבט אויף גלייך צוריק דעם קאפ. יא. לייגט אריין נאכאמאל, אביסל, און גלייך הייבט אויף די קאפ. אזוי איז צו מאכן די גאנצע צייט השתדלות. השתדלות, אבער גלייך מסתכלין כלפי מעלה. כלפי, גלייך, גלייך מאמין זיין ס'איז דער אייבישטער. גלייך מסתכלין כלפי מעלה. השתדלות, יא יא, מאכסט אריין ארום מאכן השתדלות, אבער גלייך מסתכלין כלפי מעלה. זאג נאר, דער לב שמחה האט געזאגט אסאך מאל א טאג שמע ישראל.

אמונה הייסט דו ביסט רואיג דו גלייבסט אלץ אין אייבישטער די אייבישטער דיר הייסט מאכן השתדלות ממילא הייבסט נישט אויף קיין טעלעפאן מיטן דאווענען ביסט נישט מבטל קיין שיעור תורה וועגן דעם הייבסט נישט אויף מיטן לערנען דו רעדסט נישט וועגן דעם מיטן דאווענען ווייל דו ווייסט אז ס'אציבי און טאמער ס'קומט א פאון א טעלעפאן קען זיין אז די גנב אליין איז נישט קען זיין ס'איז זיכער אויב אויב מיטן דאווענען איז זיכער די גנב אליין ווייל ער באגנבעט דיר עפעס אזוי אזוי אזוי איז צו לעבן אוודאי און אוודאי מיט די אמונה זאגט דער

די פרשה איז דאך רצוף מיט ניסים, קריעת ים סוף, שפעטער נמתקו המים, ויבואו מרתה נמתקו המים, שפעטער פרשת המן, שפעטער האט ער געשלאגן דעם שטיין ס'איז ארויסגעקומען וואסער, שפעטער מלחמת עמלק, ס'איז דאך מציאות פון רצוף מיט ניסים. אבער אלץ איז געווען וואס? האט ער געזאגט דאס איז שבת אמונה. ווער ס'זעט אין סוף פרשה ווי דאס שטייט וויפיל פסוקים ס'איז דא, ק ט ז פסוקים, און וואס איז די סימן? יד אמונה. אזוי שטייט אין יעדן חומש. קיף ט ז פסוקים הונדערט זעכצן פסוקים וואס איז בגימטריא יד אמונה די גאנצע פרשה דאס איז די שירת הים דער אמונה דער אמונה מען דערציילט עס איז געווען א חתן געווען א יתום וואס האט בר מצוה געהאט דא לעצטנס א יתום מיט א מאמע אלמנה א צובלוטיגטע אלמנה און זי האט דער יתום איז קיין געלט דארטן איז נישטא קיין געלט נישטא און דער יתום דער אינגל האט א שטארקן רגש צו ניגונים, אירע ניגונים מיט יראת שמים, ערליכע ניגונים מיט א שטארקע רגש, האט די אלמנה זיך געוואנדן צו עפעס א עסקן, איינער פון די עסקנים האט אים געבעטן, ברענג צום בר מצוה, ווייסט דאך קיין טאטע נישטא דא, ברענג, ברענג עפעס א ערנסטע זינגער, ווייל דער יתום האט א שטארקע רגש צו ניגונים, ברענג עפעס א גוטן זינגער זאל, זאל אויפלעבן, דער עסקן איז געגאנגען צו א ערליכע זינגער א ירא שמים, האט אים געבעטן צו קומען, אבער האט געזאגט קיין געלט נישטא. קיין געלט נישט דא. אז דו ווילסט זיי עסן קאפ זאגט אים דער זינגער איך דארף פרנסה איך האב נישט קיין געלט. עסקן האט אים געזאגט הער זיך איין עס איז נישטא קיין טאטע דו ווייסט ווי עס קוקט היינט אויס בר מצוות אין די מצב און קיין טאטע איז נישטא קום זיי משמח א אידישע יתום די לשון הרמב"ם אין שמחה גדולה ומפוארה לפני הקדוש ברוך הוא כדי לשמח לב עניים ויתומים ואלמנות ער איז געגאנגען בנדיבות לב ער האט געוויסט אז ער דערלייגט א נאכט דערלייגט ער איז געגאנגען דארט ער האט זיך אוועקגעזעצט לעבן דעם יתום און ער האט געזונגען, ער האט אויפגעהויבן די עולם בגבהי מרומים, ס'איז געווען א בר מצוה נישט נאר אנשטאט דעם טאטן נאר אנשטאט אלעמען, ער האט עס געמאכט מורא'דיג שיין. צוויי טעג נאכדעם קריגט דער זינגער א טעלעפאן, אה, דו ביסט געזעצן לעבן די בר מצוה בחור דארטן, יא? דארפסט אריינגיין אין בידוד, וואסי? די בר מצוה בחור האט קאראנע. די בר מצוה בחור האט קאראנע דארפסט אריין גיין אין בידוד. ס'איז אים געווארן נישט גוט יעצט דערלייג צוויי וואכן פרנסה וועגן דעם. לא די איך בין געקומען בנדיבות הלב יעצט דערלייג איך נאך צוויי וואכן פרנסה וועגן דעם ס'איז אים געווארן נישט גוט. ס'איז געגאנגען אריבער נאך צוויי טעג איז ער געוואר געווארן אז ער האט אויך קאראנע. דער זינגער האט אויך קאראנע. פאר גארנישט און אלץ וועגן איין מצוה וואס ער האט געמאכט. איך בין געגאנגען משמח זיין א יתום דארטן פאר בנדיבות לב. ס'איז אריבער אפאר וואכן, דאס איז שוין געווען ממש לעצטנס, פאר אפאר וואכן צוריק, אריבער אפאר וואכן קריגט ער א טעלעפאן דער זינגער פון א גרויסע ארגאניזאציע פון יתומים אין ניו יארק, דארטן האט מען געמאכט א בר מצוה פאר אסאך יתומים צוזאמען, און די מעשה איז געווען אז מ'האט עס געמאכט אויף מורא'דיג א מלכות'דיגע אופן, אויף גאר א רייכע אופן, מ'האט געברענגט די שענסטע זינגערס אויף די וועלט, און מ'האט געקלינגען צו דעם זינגער אז מ'וויל ער זאל קומען, און איר פארשטייט אליין אז דארטן האט מען געצאלט אויף דעם נאכט מער וואס ער האט דא א גאנץ יאר. האט ער דארטן דארטן געצאלט גאר מלכות'דיג דארטן אויפן גרעסטן פארנעם. און פארוואס האבן זיי אים באשטעלט? ווייל ס'איז געווען איינער פון די עסקנים דארטן פון די ארגענאזאציע פון יתומים איז געווען דא ביי דעם יתום אין רכסים און האט זיי דערציילט אז דא איז געווען עפעס א זינגער וואס האט אזוי אויפגעלעבט און מ'מוז אים נעמען ווי צו קומען אבער זיי האבן אים געזאגט אונז קען מען דיר נעמען פאר ריזיגע סכום אבער דאס איז נאר בתנאי אויב דו האסט שוין געהאט קאראנע. נאר אויב דו האסט שוין געהאט קאראנע. איר פארשטייט? ער האט געוויינט אז ווייל ער איז געגאנגען דארטן בנדיבות הלב האט ער געהאט קאראנע, צוויי וואכן נישט געהאט קיין ארבעט, רבונו של עולם זאגט זיץ רואיג דארפסט נישט ארבעטן, זיץ רואיג דו דארפסט גארנישט ארבעטן, פאר א מצוה פון א מצוה דערלייגט מען נישט, אין אדם שומע לי ומפסיד זאגט די מדרש אין פרשת ראה.

ווען צוויי קארן, צוויי קארן מאכן א בואי בשלום, איז דא א ארגון וואס הייסט ידידים דא, יא? דא הייסט עס ידידים, און דארטן הייסט עס חברים. און דער רבי יואל ווייס איז פון די חברים אויכעט וואס העלפן שטענדיג לחלצם מן המיצר דארטן ווען די קארן כאפן א קנאק. ער זאגט ער איז אריינגעקומען דארטן אין גרויסע שול יענע וואך, קומט ער אריין דארטן צו מנחה, דער רבי יואל ווייס, און. און ער זעט דארטן אינגעלייט שטיין דארטן מיט קורות, מיט שרויפן ציערן, צווישן צוויי קארן וואס האבן זיך צוקנאקט, און ער זעט דארטן וואס. איז ער איז ער צוגעגאנגען, וואס טוט זיך דא? האבן זיי געזאגט, אוי יואלי, אונז דארף מיר דיר האבן. זיך פון חברים. וואס איז געווען דא? א אינגערמאן האט געמאכט רעווערס, ער איז געפארן אויף צוריק, און ער האט אריינגעקנאקט יענעם דעם באמפער, רופט מען עס אויף ענגליש, די באמפער. דו וויסט ווי ס'הייסט דא? טאמבאן! אה, טאמבאן! איז דער טאמבאן האט ער אריין געקלאפט אונטערן נימבעל, אונטערן האט ער אים געגעבן א קנאק אריין אינעווענדיג, האט ער זיך געגעבן א קנאק אריין אינעווענדיג, און האט אים מזיק געווען, און ממילא מפי און דער ניזק, דער נפגע האלט אינמיטן מנחה, און וויל מען דאס ארויסשלעפן איידער ער קומט ארויס, דערפאר וואס ווערט דא לייבעדיג. אין קיצור ר' יואל ווייס ער מיט די אלע חברה דארט, מ'האט זיך אראפגעלייגט אונטערן מאשין, מ'האט מיט שרויפן ציערן אנגעהויבן צו קנאקן, צו קנאקן ס'ארויס. ביני לביני בתוך בתוך הדברים האלה איז דער נפגע ארויסגעגאנגען פון בית מדרש, פון דעם גרויסן בית מדרש, ער איז ארויסגעגאנגען פון מנחה, און ער זאגט אזוי, איז דער מזיק, דער וואס האט אריין, דער וואס איז אריינגעקנאקט אין אים, האט ער, האט ער אים צוגעגאנגען, האט זיך פארענטפערט פאר אים, אנטשולדיגט, איך האב נישט, איך האב נישט געמערקט וואס איך טו, ס'האט זיך געגעבן א קנאק אריין דעם באמפער, אבער אבער מען זעט יעצט מען ארבעט יעצט ס'וועט באלד אריין באלד ארויסגיין צוריק ס'וועט באלד ארויסגיין ס'איז שוין און ס'איז טאקע ארויס און ס'וועט באלד ארויסגיין בארואיגט אים אנטשולדיגט זאגט אז דער נפגע איז געווען א שנה ראשונה אינגערמאן ער זאגט די חברה איך ווייס נישט וואס איר ווילט דער דאס איז געווען א געדינגענע מאשין א שנה ראשונה אינגערמאן מיט געדינגענע מאשין און ער זאגט דער באמפער איז שוין אריינגעקנאקט שוין אפאר וואכן אפאר וואכן, און האט נישט געוואוסט וואס מ'טוט ווייל ער האט נישט קיין געלט, זאגט ער יעצט נאך מנחה דארף איך עס גיין צוריק געבן, איך בין אריינגעגאנגען מנחה דאווענען, רבונו של עולם איך האב נישט קיין געלט וואס טו איך דא דעם באמפער דא, איך דארף עס צוריק געבן דעם באשעפער וואס טו איך דא, איך גיב א געשריי אין מנחה, און יענקל האט ארויסגעשטופט אינדרויסן, שכוח, איר פארשטייט וואס א מנחה האט דא געמאכט, אז עס האט זיך יענעם געדמיונ'ט אז ער האט אריינגעשאסן, און יואלי מיטן עולם האבן עס ארויסגעשלעפט אינדרויסן, פארשטייט איר, נאר דער אמונה אין בורא עולם. נו, דער אמונה אין בורא עולם, ווי זאגט דער אור החיים הקדוש די וואך, דער אייבערשטער זאגט צו משה רבינו, מה תצעק אלי דבר אל בני ישראל ויסעו, פרעגט דער אור החיים הקדוש א קושיא, איך פארשטיי נישט, וואס הייסט מה תצעק אלי פרעגט דער אור החיים, אלא מול מי יצעק אם לא לאלוקיו, אם לא להשם אלוקיו, נאר וואס זאל ער טון, אוודאי דארף ער שרייען צום אייבערשטן, און נאך זאגט דער אור החיים הקדוש, איך זעה אז די צעקות האבן געהאלפן, עס האט זיך געשפאלטן א ים, און וואס הייסט מה תצעק אלי, זאגט דער אור החיים הקדוש א מורא'דיגע זאך, ער זאגט א. מען זאגט אז לצד שראה קל עליון, עס איז געווען דאך א קיטרוג, ס'איז דאך געווען דעמאלטס א גרויסע קיטרוג, מידת הדין האט געשריגן הללו והללו עובדי עבודה זרה. זאגט דער אור החיים הקדוש, הן אמת כי חפץ השם לצדק ישראל, דער רבונו של עולם האט געוואלט דא מצדיק זיין אידן, אבער אבל אין כח ברחמים לצד מעשיהם כנזכר, וויבאלד ס'איז געווען עבודה עבודה זרה, איז דא דא א מידת הדין, ס'קען נישט, מ'קען זיי נישט העלפן, ווייל אפילו דער רבונו של עולם וויל, אבער אבער עס איז דא דא די מידת הדין כמאן דהוי, וואס איז די עצה? אשר על כן אמר למשה תשובה נצחת, מה תצעק אלי, פירוש כי אין הדבר תלוי בידי זאגט כביכול, הגם שאני חפץ עשות נס, איך וויל מאכן, אבער כיוון שהם אינם ראויים מידת הדין מונעת, ואין כח ברחמים כנגד מידת הדין המונעת. איז וואס איז די עצה? דו ווייסט די עצה איז, דבר אל בני ישראל ויסעו מיט אמונה בטחון, דער אמונה בטחון, דער זכות וועט מעורר רחמים זיין די מידת הדין ווערן בטל, דאס איז די עצה. מיט דער ואמר אליו דבר אל בני ישראל פירוש זאת העצה היעוצה זאגט אור החיים הקדוש להגביר צד החסד והרחמים דו ווייסט ווי אזוי צו מגביר זיין דבר אל בני ישראל ויתעצמו באמונה בכל ליבם ויסעו מיטן אמונה גיי ווייטער באמונה בכל ליבם ויסעו אל הים קודם שיחלק נאך פאר וואס על סמך הבטחון כי אני אעשה להם נס ובאמצעות זה תתגבר הרחמים דורך דעם וועט ווערן רחמים מיט דעם אז דער מענטש גייט אריין מיטן כח אמונה ואתה הרם את מטך, פירוש באמצעות מעשה הטוב נעשה בהם הנס ובקע הים, זאגט דער אור החיים הקדוש כי גדול הביטחון והאמונה הלז להכריעם לטוב. אמאל חלילה וחס ווען ס'איז מידת הדין, אבער דער אמונה ביטחון דער כח צושמעטערט די מידת הדין, און דאס האט געמאכט דערום קריעת ים סוף ויסעו. די אמונה ביטחון. געווען אמאל ביים שפת אמת איז געווען עפעס א חסיד, זיי האבן נעבעך נישט געהאט קינדער לאנגע יארן, און מ'האט אים מציע געווען צו פארן קיין חוץ לארץ, אזוי ארויס פארן א אנדערע מדינה, לצרכי רפואה וועגן קינדער, און און ס'האט געקאסט הון תועפות אויך, און מ'איז אריין געגאנגען צום שפת אמת, און די שפת אמת איז מייעץ געווען ער זאל נישט פארן, ער זאל נישט פארן. ס'איז אריבער אפאר חדשים און ער איז נישט געהאלפן געווארן, איז די רעבעצן האט מחליט געווען, זי הייבט אן, זי האט געארבעט, זי הייבט אן צובר זיין מטבע זהב, און וועט עס ווערן א סכום וועט איהם צווינגען צו גיין פארן, וועט עס ווערן אבער ווען דו גייסט אויף דעם א סכום דו דארפסט אפאר יאר ארבעט אויף דעם, זי האט אנגעהויבן צובר צו זיין מטבעות, זהב, מטבעות אויף מטבעות, ווי האט דאס אריינגעלייגט, ס'איז געווען עפעס א אלטע אויוון אין שטוב, א אויוון, אזוי האט מען גענוצט איין גרויסע די גרויסע אויוון פארן גאנצע דירה, אבער ס'איז געווען אין א אלטע אויוון דארט און מ'האט עס נישט גענוצט אין א צימער, דארט האבן זיי אריינגעלייגט די גאנצע צייט די גאלדענע מטבעות, ווייל זיי האבן געווען געזאגט מאכן ווען ס'איז דא א סכום וועט מען גיין פארן. און אזוי איז געווען, ער האט זיך מחזק געווען מיט דעם אמונה, און זי האט געזאמלט מטבעות, אזוי איז געגאנגען מטבעות דורך, איינמאל איז זי ארויסגעגאנגען פון שטוב, זי ארויסגעגאנגען פון שטוב, און ער האט זיך געוואלט זעצן לערנען, האט ער מחליט געווען, זיצן און לערנען דארף מען נישט אנצינדן דעם אויוון, דעם גרויסן אויוון פארן גאנצן שטוב, איז דאך איין צימער, ס'איז דאך קיינער נישטא אין שטוב, קיין קינדער נישטא, זי איז ארויס, וואס דען, האט ער אנגעצינדן די קליינע, די אלטן אויוון, און ער זעצט זיך לערנען געשמאק,

דער לשון ברענגט אויך ר' חיים וואלאזשינער, ער ברענגט עס אויך די זעלבע זאך, ער זאגט עס אביסל מיט א שאלה גאר א מורא'דיגע דאס, ער זאגט אז דער באשאפט יעצט גאנצע וואס טייטש מה תצעק אלי דבר אל בני ישראל ויסעו, דער אייבישטער זאגט כביכול עס ווענדט זיך נאר אין די אידן, מיט וואס? שאם זאגט ער בדידהו תליא מילתא זאגט ר' חיים וואלאזשינער אין נפש החיים, שאם המה יהיו בתוקף האמונה והבטחון, ויסעו הלוך ונסוע אל הים זיי וועלן אריינטאנצן מיט אמונה ובטחון, סמוך ליבו לא יירא,

זאגט ער וואס איז טייטש צו דעם סוס פון רכבי פרעה, זאגט דער אייבישטער בין איך דיך מדמה רעיתי את כנסת ישראל, איך בין דיך רעיתי, דו ביסט, דיר בין איך מדמה צו דעם סוס צו דעם פערד ברכבי פרעה, איז ער מסביר וואס טייטש שטייט אין מדרש, סוס ורוכבו רמה בים ביי די שירה, זאגט דער מדרש אז בנוהג שבעולם אז דער רוכב פירט דעם סוס, דער רוכב פירט דעם סוס, ער מנהיג'ט, ביים רכבי פרעה איז געווען פארקערט, דער סוס האט גענומען דעם רוכב אין ים אריין. און דער רוכב האט אים געשריגן, וואס מאכסטו דא? ער האט אים געשלעפט ווייטער, פוי, ער האט געוואלט אראפטאנצן און האט נישט געקענט, און דער רוכב האט געפרעגט, וואס איז, וואס טוסטו דא? האט ער אים געשריגן, רמה בים, ראה מה בים, שכינה לוחמת להם בתוך הים. הקיצור, דער סוס האט פארשלעפט דעם רוכב. זאגט ער, דער אייבערשטער זאגט צו דעם מענטשן, פונקט ווי דער פערד, ער האט געפירט דעם רוכב, אזוי פירסטו מיר. כביכול זאגט איך בין דער רוכב ערבות און דו ביסט די פערד, אבער דו פירסט מיר לסוסתי ברכבי פרעה דמיתיך רעיתי, דו מיט דיין אמונה האסטו געשפאלטן אלע ימים, לסוסתי ברכבי פרעה דמיתיך רעיתי, וואס איז עס טייטש זאגט ער אז פונקט ווי דער סוס בנוהג שבעולם דער רוכב פירט דעם סוס דא ביי רכבי פרעה האט דאך דער סוס געפירט דעם רוכב.

חזקו ונתחזקה, מען דארף זיך מחזק זיין יעדער איינער מיט זיינס, עס קומט א שווערע מינוט, א לעכטיגע מינוט אין יעדן צייט, דער חפץ חיים האט עס געזאגט אמאל, אנדערע זאגן ער האט עס געזאגט פאר ר' אלחנן וואסערמאן, האט ער געמיינט ר' אלחנן'ן מיט דעם, און אנדערע זאגן, אנדערע ברענגען אז ער האט געזאגט די מעשה פאר די בחורים, קען זיין ביידע איז אמת, ער האט געזאגט גאר א שארפע ווארט, ער האט געוואלט זאגן אז איך בין נישט ווערד דיר צו זען, אזוי דער חפץ חיים זאגט אויף זיך, איך בין נישט ווערד דיך צו אנקוקן.

אלכה ואראנו, איך וויל דא אריינכאפן. זיי זאגן אז ס'איז דא פאר די בחורים ווען מ'האט אריבערגעגאנגען גאר שווערע נסיונות. אלכה ואראנו בטרם אמות. אלכה ואראנו בטרם, בטרם אמות, ווייל אויבן וועל איך אים נישט, וועל איך דיר נישט קענען זען. וואס איז טייטש? מ'האט נישט קיין השגות וואס איז טייטש ווען א מענטש גייט אריבער נסיונות און ער האלט זיך און שטארקט זיך, ער לאזט זיך נישט, ער איז זיך מחזק. די עולם טאנצט אזוי. פלאקערדיג געזאגט דעם סגולה פון פרשת המן, יא? פלאקערדיג! נאר ווער ווייסט, דער חפץ חיים האט אמאל געפרעגט א שאלה די בוחן, האט ער געפרעגט א שאלה האט ער נישט געלאזט ענטפערן, האט אליין געענטפערט, ער זאגט אז ביי מן וואס מען האט געוואלט טועם זיין, פיש, פיש, פלייש, פלייש, וואס דו האסט געטראכט, האט ער געפרעגט איינער וואס האט נישט געטראכט, וואס פאר א טעם האט ער געהאט, האט ער געענטפערט גלייך אליינס. אז איינער טראכט נישט האט נישט קיין טעם. איינער טראכט נישט האט נישט קיין טעם. האסט געזאגט פרשת המן טראכט אריין וואס די אמונה האט צו הייסן אין בורא עולם. ער טראכט אריין אז די אמונה האט געברענגט צו די ניסים. טראכט אריין וואס אונז האבן געשמועסט פריער פון איזשביצער אז די דתן ואבירם האבן זיך איינגערעדט פאר אונז וועט עס נישט גיין מארגן. דאס איז א תולעת באושה איז דאס. וירם תולעים ויבאש דאס איז ענוה באושה וואס האבן געמיינט זיי האבן געגלייבט אויף אויף אלעמען וועט גיין פאר אונז. אונז זעמער דאך שקצים. דאס איז ענוה באושה איז ריחו. דער רבונו של עולם פארנומען מיט יעדן אידן אויף יעדן מצב. מיטן ריכטיגן אמונה פאר יעדן איינעם. ממילא איז אויך פארשטייט זיך אז די אמונה איז אויך כולל אביסעלע וויסן אביסעלע צו דאנקען אויך איינער האט מיר געזאגט דא אביסל א בעל שמחה מאכט א מאכט א ברית האט ער געזאגט אז

און ער האט זיבן קינדער, ער מוטשעט זיך שטארק, האט ער אים געשריבן צוריק א בריוו, מכתבו נתקבל, שרייבט ער, מה מאוד שמחתי לשמוע, זיך אזוי געפרייט צו הערן, ברוך השם, ביסט א חתן געווארן, פששש, באצייל אויף שמחתי, איך הער די חתונה איז אויך געווען שעה טובה ומוצלחת, ומה מאוד גדלה השמחה, אז איך הער דו ביסט געווארן, דו האסט געהאט א בן זכר אויך, דאס איז נישט קיין פשוטע זאך, נישט אלע האבן עס, ער האט געשריבן כמדומני דער ליובאוויטשער זצ"ל האט געהאט א בן זכר, און שפעטער הער איך אז ער האט נאך געהאט א מיידל אויך. און שפעטער נאך א אינגל, און ווידער נאך א אינגל, און און אריבערגעגאנגען נאך א אינגל האט געהאט זיבן קינדער, זיבן קינדער, און נאך אלע מעשיות זעה איך דאך אויך ברוך השם דו האסט א דירה, א דאך אליין פון דיין דיין דירה פון צוויי צימער, איך נעם זיך שטארק דאנקען דא אויף די אלע פרטים, און ממילא ווער עס האט דיר דאס געגעבן וועט דיר שוין געבן א גרעסערע דירה אויך. כאילו קודם זיי פארנומען שטארק אויף, זיי גוט פארנומען אויף דעם, דו האסט דיך פארגעסן אינגאנצן.

אה, זאגט אים, די גאנצע ווייסקייט דאס זעסטו נישט, נאר די רויטע פינטל זעסטו, אה? ווייסט נישט וואס דו דארפסט דא דאנקען דעם אייבערשטן, האסט אינגאנצן פארגעסן וואס דא טוט זיך, גאנצן זיך פארגעסן. אייבערשטער זאל אונז אפהיטן פון, דער רבונו של עולם זאל אונז שומר ומציל זיין, יא, דער רבונו של עולם שומר ומציל זיין. אבער דער מסר פון די מעשה, נע יענע וואך געקלינגען פון עפעס א, פון עפעס א פלאץ, פון עפעס א שטאט, אין דער שטאט דארטן, און דאס דארף מען מצניע זיין אביסל ווי עס איז געווען די שטעטל דארטן איז אין איין גאס ס'איז גאר א גרויסע גאס אבער אין אין אין ממש אין אפאר בנינים אין דעם גאס אין נומער נײַן און צוואַנציק נומער צוויי און דרײַסיק נומער דרײַ אין ממש אפאר בנינים איז דארטן נעבעך פיר פיר אידן אוועק פיר אידן זענען אוועק פיר אלמנות איז דא אין די תקופה דא פון וואס זענען זיי אוועק צוויי זענען אוועק פון קאראנע איינער איז אוועק פון א הארץ אטאקע פלוצלינג און איינער פון יענעם פעקל. זאגט אים אזוי, ער איז אריינגעגאנגען מנחם אבל זיין אן אלמנה, איינע פון די, איינע פון די פיר, איז זאגט זי, זי זאגט אים, אה, איך דארף דאנקען דעם אייבערשטן, ברוך השם איך האב חתונה געמאכט אלע קינדער, איך האב חתונה געמאכט, איך באקוק ביי יענע אלמנה, איז דא דארטן געבליבן צוויי קינדער אין שטוב, נעבעך, ברוך השם איך דארף דאנקען דעם אייבערשטן, ברוך השם איך האב חתונה געמאכט אלע קינדער. שפעטער זאגט אים די זעלבע אלמנה, דו ווייסט ביי די דריטע אלמנה, איז האלטן זיי דארטן צוויי וואכן פאר א חתונה פון די אינגסטע קינד, נעבעך, ברוך השם איך האב חתונה געמאכט אלע קינדער, מיין מאן איז אפילו געווען ביי ברית פון אן אייניקל שוין, נעבעך זי ווארט דארטן, ביי איר איז געווען דאס צוויי וואכן פאר חתונה פון די אינגסטע קינד איז געווען די לוויה, און ווייטער זאגט זי אים אויפן. די פערדע אלמנה, זאגט זי, נעבעך, זי איז א, יענע איז דאך אוועק פלוצלינג, יענער איז אוועק פלוצלינג, ביי מיר איז נאך געווען צוויי וואכן נישט געזונט, מ'האט זיך נאך געגרייט, יענער אוועק פלוצלינג אזא הלם, אזוי האט זי זיך מחזק געווען, זי האט זיך מנחם געווען, זי האט געזאגט ברוך השם ביי מיר, איך האב חתונה געמאכט אלע קינדער, נעבעך יענער האט געלאזט צוויי קינדער אין שטוב, און ווייטער זאגט זי, איך האב חתונה געמאכט אלע קינדער, יענער נעבעך די אנדערע דארטן, האלט צוויי וואכן פארן חתונה מאכן די אינגסטע קינד, נעבעך, וואס הייסט צוויי וואכן פארן חתונה מאכן די אינגסטע קינד? שפעטער זאגט זי ביי מיר ברוך השם איז געווען צוויי וואכן האט מען זיך נאך אזוי ווי זאגט מען זיך אביסל געגרייט האט מען זיך געווען אבער ביי איר איז געווען פלוצלינג אזא הלם דערציילט ער מיר אזוי אז שפעטער איז אריינגעקומען איינע פון די אנדערע אלמנות איר מנחם אבל זיין און זי האט זיך געוואלט משתתף זיין בצער האט זיך געוואלט משתתף זיין בצער זאגט אוי נעבעך רחמנות אויף אייך אוי נעבעך אזא צער ביי אייך ביי מיר ברוך השם איך בין נישט געבליבן אליין איך האב נאך צוויי קינדער אין שטוב איר זענט געבליבן אליין אינגאנצן נעבעך. זאגט ער שפעטער איז אריינגעקומען די דריטע אלמנה. זאגט נעבעך, ביי אייך איז געענדיגט, איך האב זיך נאך געראכטן, גלייך נאך די לוויה, מ'האט געוויסט נאך די שבעה, מ'גרייט זיך אויף א חתונה, מ'האט זיך נאך געראכטן, מ'גרייט זיך נאך גראכטן אויף א חתונה, כאילו ס'איז, מ'ווארט אויף א שמחה, ביי אייך נעבעך נאכן לוויה גארנישט געווען, איי נעבעך. ביי אונז האט מען זיך נאך געגרייט אויף א שמחה. שפעטער קומט אריין די פערדע אלמנה. איז זאגט זי, איי נעבעך, ביי מיר איז געווען כאטש עפעס פלוצלינג ביי אייך זיך געמוטשעט צוויי וואכן אזעלכע הרגשות, נעבעך. אזוי קלינגט נארמאל. פרעג איך אים, וואס ווילסטו מיר זאגן מיט דעם? יענער וואוינט דארטן, יענער וואוינט דארטן אין יענעם שטאט. נו, פרעג איך אים, וואס ווילסטו זאגן מיט דעם? האט ער מיר געזאגט, מען זעט אין דעם א מורא'דיגע זאך, אז דער רבונו של עולם שיקט א נסיון, גיט ער אריין די כוחות און נסיונות, כוחות זיך מתמודד זיין מיט דעם, אזוי איז יעדער איינער געווען צופרידן מיט זיינס, אז די יענע האט געדאנקט אז ביי איר איז שוין חתונה געמאכט אלע קינדער, און זי האט געדאנקט אז ביי איר געבליבן צוויי קינדער, יענע האט געדאנקט אז ביי איר האלט מען צוויי וואכן פאר א חתונה. און זי האט געדאנקט אז ביי איר ברוך השם האלט מען נישט צוויי וואכן פאר א חתונה, די האט געדאנקט אז ס'איז פלוצלינג געווען און די האט געדאנקט אז ס'איז געווען צוויי וואכן, א צוויי וואכן, יעדער איינער רבונו של עולם גיט דיר דעם דעם נסיון גיט אריין אין מח, ברוך גוזר ומקיים, גיט אריין דעם מח זיך מתמודד זיין, אזוי האט ער מיר געזאגט. אבער איך מיין איך האב דאס דערציילט, איך מיין איך האב דאס אנדערש ערפארט, אבער דער בחור דארף וויסן, דער אינגערמאנטשיק דארף וויסן אז יעדע זאך קענסטו קוקן צוויי מאל. ווי האט ער געזאגט דער חזון איש פאר ר' שמערל גריינעמאן, א פעקל קריגט מען מן השמים, די וואס דער מענטש מאכט דא, ער באשטעלט דעם פארב פון די משקפיים, צו צו בלוי צו ווייס צו שווארץ צו רויט, קענסט אנקוקן די זעלבע זאך ווייסעך איך, דער אייבישטער זאל אונז אפהיטן פון די נסיונות, מען רעדט אויף אויף די געזונטע פראבלעמען, נו דו קענסט אנקוקן די זעלבע זאך קענסטו אנקוקן, מען זעט דאס אסאך מאל די זעלבע זאך איינער קוקט עס אן אזוי ווייס איינער קוקט עס אן אזוי שווארץ, ביי איינעם איז דאס גוט ביי איינעם, קענסט עס אויסדרייען אביסעלע אנדערש, ווי דער חידושי הרי"ם האט דארטן געזאגט פאר זיין רעבעצן, זאל אויך אפגעהיטן ווערן פון אזעלכע נסיונות, וואס ידוע דער חידושי הרי"ם ווען ער האט באגראבן נעבעך די די דרייצן קינדער נעבעך זיינע, ער איז צוריק געקומען פון די לוויות כאילו לא היה, זיך אוועק געזעצט אויף דער ערד כאילו ס'איז גארנישט געווען, און זי אריין געלאפן צו אים און פרעגט וואס האסטו באגראבן א קאטשקע האסטו דא באגראבן? וואס איז דא וואס ביסטו אזוי רואיג? האסטו באגראבן א קאטשקע האסטו באגראבן? האט ער איר געענטפערט א פעקל געט דער רבונו של עולם, עגמת נפש מאכט מען זיך אליין. קענסט פאר א אנדערע א אנדערע אנדערע סארט ברילן נאר א אנדערע אפטיקה אויף די ברילן פארשטייט און דער אייבישטער זאל אונז אפהיטן זאל זיין נאר זיס זאל זיין נאר נסים ווי קריעת ים סוף אבער דער געדאנק איז דאך נאר דער זיך גיבן א אלט דער פארשטיין ווי דער קאברינער זאגט דער קאברינער ער זאגט אין די א שטייט די וואך ויבואו מרתה ולא יכלו לשתות מים ממרה כי מרים הם על כן קרא שמה מרה

איז במתוק מרפא את המר, נאר מיט זיס ביסטו מרפא דעם מר, אבער דער אייבישטער במר מרפא את המר, די ויורהו השם עץ, איז דא דארטן א מחלוקת וואסערע עץ איז געווען, ס'איז געווען א עץ מר מרור, און מיט דעם עץ מר האט דער רבונו של עולם זיס געמאכט דעם מים מרים, מיט דעם עץ מר האט דער רבונו של עולם זיס געמאכט די מים מרים, זאגט דער קאברינער, זאגט דער קוזמירער, דאס טייטש על כן קרא שמה מרה, אז דעם אייבערשטן זאלסט נישט געבן קיין עצות, אידן זענען געקומען דארטן און זיי האבן געוויינט, אוי רבונו של עולם זאל קומען נישט, אויב קומען נייע זיסע וואסער, אונז קען מען נישט, די נייע זיסע וואסער זאל קומען נייע, דאס איז זיי נישט איינגעפאלן אז דער רבונו של עולם וועט זיס מאכן די וואסער מיט א מר, מר במר, דאס איז זיי נישט איינגעפאלן, על כן קרא שמה מרה, עס קען מען נישט געבן קיין עצות דעם אייבערשטן, דער רבונו של עולם ווייסט גוט ווי אזוי דיר צו העלפן, דו זאלסט זיך נאר ווענדן צו אים. נאר ווענדן צו אים, ווי זיי ווענדן, ווי ס'ברענגט די לעכעוויטשער דאך היינט געווען די יארצייט והרבה עמו פדות, זאגט ער הרבה דרכים יש לו להקדוש ברוך הוא כיצד לפדות את עמו, והרבה עמו פדות, הרבה דרכים, דער אויבערשטער האט אסאך וועגן ווי אזוי די מענטשן אויסצולייזן, נאר נישט קיין עצות. דו זאלסט זיך נאר איינ'חזר'ן איין זאך, ווי די תולדות ברענגט פון בעל שם הקדוש, אז אינמיטן די שירה שטייט אמר אויב ארדוף אשיג אחלק שלל, אלף אלף אלף אלף זאגט דער בעל שם הקדוש פינף אלפים אז ווען ס'איז געווען אמר אויב אז ס'איז געווען אזא הסתר איז אמר אויב האט מען פארשטאנען פינף מאל אלופו של עולם אלץ איז נאר אלופו של עולם אלופו של עולם פון דעם איז צושפאלטן געווארן די ים אז די זען אין יעדן הסתר ס'איז נאר פארשטיין דעם אייבערשטן נאר פארשטיין דעם אייבערשטן ס'איז נישט געווען עפעס אנדערש טייטשט דער אורח לחיים די טייטש כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך כי אני השם ווען דו זעסט אין יעדע מחלה אלץ די אייבערשטער די אייבערשטער דעמאלטס רופאך וועסטו האבן א רפואה

האט ער געטייטשט ר' נתן, דאס איז די טייטש, כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך כי אני ה' רופאך, איך רעד צו דיר אלס דאקטער זאגט די אייבערשטער, איך רעד צו דיר אלס דאקטער, נישט אלס רב, ויאמר אם שמוע תשמע לקול ה' אלקיך, והישר בעיניו תעשה והאזנת למצותיו ושמרת כל חקיו, זאלסט דיר געדענקען לא אשים עליך כי אני ה' רופאך, איך רעד צו דיר אלס דאקטער. איך רעד צו דיר אלס דאקטער, א חיסון, נו, ס'איז א חיסון. יעצט צו פארשטיין, אה, יעצט, יעצט, יעצט ער וועט מיר רעדט. שטייט די ריכטיגע חיסונים וואס דער ראשית חכמה ברענגט די וואך, וואס הייסט אין שער האהבה פרק ח' אות ו', ער ברענגט דארט אלץ וואס איז געווען ביי קריעת ים סוף, אלעס דינג, און נאר ווען איז געווען די ניסים, נאר נאך וואס נחשון בן עמינדב איז אריינגעטאנצן און האט זיך מוסר נפש געווען ביז ער איז געקומען ביז צו נאז, ער האט געשריגן הושיעני אלקים כי באו מים עד נפש, דעמאלטס האט זיך געשפאלטן די ים, נאר דעמאלטס האט זיך געשפאלטן די ים. זאגט דער ראשית חכמה רבותי לייגטס גוט קאפ, זאגט מכאן נלמד פארוואס איז די תורה געשריבן ווייל דו זאלסט זיך אויסלערנען לדורות עולם, ווען א מענטש וויל א ישועה שלא כדרך הטבע, ווי איז א נס שלא כדרך הטבע, פונקט ווי ס'איז געווען קריעת ים סוף, זיי האבן געבראכן די טבע, ער האט אריינגעטאנצן, ס'איז געווארן א נס, אזוי וועסטו אויך קריגן אלע ניסים, ווען א מענטש מכאן נלמד. שכל הרוצה שהקדוש ברוך הוא יעשה לנו נס למעלה מדרך הטבע, ווער ס'וויל די אייבערשטער זאל מיר מאכן א נס, איז דא עליו תחילה דארף ער פריערט ביי זיך מאכן א למעלה מדרך הטבע, א למעלה מדרך הטבע צו בין אדם למקום, צו בין אדם לבריות, יעדער איינער ווייסט גוט גוט וואס ער דארף, אבער דא מיט דעם ווערט ער למעלה מדרך הטבע. יא, דא דו פארשטייסט קריעת ים סוף. קריעת ים סוף שטייט דא אויסצולערנען ווען א מענטש דארף א ישועה שלא כדרך הטבע, פונקט ווי ס'איז געווען דארט, נחשון איז אריינגעטאנצן, ס'איז געווארן. געווען א ס'איז א מעשה פון א עטליכע דרייסיג יאר צוריק מיר האבן געזאגט שיעורים נאך דארטן אין האטעל חנן דארטן דער מרא דאתרא רב זילבערשטיין אין דעם זיצן אויף דער שבת נאכמיטאג האט ער דארטן געזאגט דעם עולם אז עס שטייט פון קדמונים עס שטייט פון קדמונים אז ווען א מענטש האט א ניסיון מיט די אויגן צו מיט די מויל ברענט אים עפעס צו זאגן אריין צו שיסן אין יענעם צו ברענט אים און נישט נישט בחינם עס קומט זיך יענעם און ס'ברענט אים עפעס מיט די מויל, ס'ברענט אים מיט די אויגן, ער האט געזאגט אז שטייט אין קדמונים אז בשעת דעמאלטס ווען ער איז מריב עם יצרו ווען ער פארמאכט דאס קען ער דעמאלטס אין די מינוטן פועל'ן פלאות שלא כדרך הטבע. שלא אזוי האט ער דארטן געזאגט שבת נאכמיטאג. דעמאלטס איז געזעצן דעמאלטס א אינגערמאן פון אופקים דארטן אין גרויסן בית מדרש, און ער איז דעמאלטס און ער האט געהאט נעבעך א קינד אין שפיטאל אין באר שבע מיט יענע מחלה. אין יענע יארן איז נאכנישט געווען די טעכנאלאגיע ווי היינט, עס איז געווען ביטער כמו גאל דער מצב, און אין באר שבע איז נישט קיין שפיטאל, כ'מיין עס איז גוט פאר אראבער, ער האט געדארפט גרויס רחמים די קינד, יענע מחלה און דארט אין באר שבע, עס איז געווארן שווערער די מצב מיטן קינד, האט מען אים געשיקט צו א בית מרקחת ראשי אין תל אביב, ער זאל אריין פארן דארטן, ער זאל ברענגען א פעקל לא עלינו פון שווערע קימאו וואס ער האט געדארפט, דער אייבישטער זאל אפהיטן, ער האט געדארפט גאר א שווערע טעראפיסט, א שווערע טיפול. מ'האט אים געשיקט דארטן אריינפארן, געהאט גאר א שווערע טיפול, די מצב איז געווען זייער ביטער. די אינגערמאן דערציילט ער איז אריינגעפארן דארטן אין תל אביב, ער איז אראפגעגאנגען פונעם באס האט ער געהאט א שווערע נסיון אין שמירת עיניים, געהאט א שווערע נסיון אין שמירת עיניים, און ער האט געהאלטן מלחמה, עקשן, ער האט געהאלטן מלחמה, און שפעטער האט ער זיך דערמאנט, וואס רב זילבערשטיין האט נאכגעזאגט פון קדמונים אז בשעת ווען א מענטש האט א מלחמה עם יצרו האט ער דעמאלטס א דעה למעלה מדרך הטבע, און ווען ער האט א דעה למעלה מדרך הטבע האט ער זיך אויסגעדרייט אין א ווינקל און ער האט זיך צעוויינט אויפן מצב פונעם קינד, א קינד פאלגערט זיך מיט יסורים, חדשים לאנג און דאקטוירים זעען נישט קיין עק און קיין ברעק, מען דארף דא, ער האט זיך צעוויינט צום רבונו של עולם, ער האט געוואוסט אז יעצט האט ער א דעה, ער האט יעצט געהאט א מריבה עם יצרו, יעצט האט ער געהאמפערט אויף די אויגן. דאס איז געווען ווען ער איז אראפ פון באס. ער האט נישט הספיק געווען אנצוקומען ביז צום בית מרקחת, ער האט נאך נישט הספיק געווען אנצוקומען די פעלעפאן קלינגט אים, זיין רעבעצן איז געווען אויפן פעלעפאן פון שפיטאל, אין די ערשטע מינוט האט זי נישט גערעדט, ער האט געמיינט די נשמה פאלט אים ארויס, ער פרעגט וואס טוט זיך דארטן, האט ער איר געפרעגט, וואס דען. האט זי אים געזאגט איך ווייס אויך נישט וואס דא טוט זיך, ס'שטייען דארטן די שטייען דאקטוירים ארום די בעט, און זיי זעען אויפן טעלעוויזשען וואס באווייזט די מצב פון קינד האבן זיי געזען א נסיגה, א נסיגה, ס'גייט אראפ, ס'גייט אראפ פלוצלינג, וואס א נסיגה, ווי קען מען. האבן זיי געזאגט אויב ס'איז אזא סארט זאך וואס גייט ארויף איז דארף מען נישט די שארפע טיפול מען דארף נישט דאס מען האט עס געביטן אויף אסאך א שוואכערע טיפול און ביז א פאר וואכן איז די קינד געווען אין חדר און ס'איז שוין היינט א טאטע צו קינדער רבותי איר קענט נישט דעם אינגערמאן אבער מיר קענען אים דארטן עס איז דעמאלטס געווען כמעט עטליכע דרייסיג יאר צוריק ער איז דען געווארן געווארן משלנו ווי זאגט מען נישט בסדר גמור משלנו נו, וועמ'ס מו, וועמ'ס מופת איז דאס? וועמ'ס מופת איז דאס? איר ווייסט וועמ'ס מופת? שטילערהייט, ס'איז נעטא דעם יצר הרע'ס מופת, איין שטויס דעם יצר הרע האט געמאכט די זאך גלייך אויפן פלאץ. גלייך אויפן פלאץ. גלייך אויפן פלאץ, וואס איז טייטש ראשית חכמה זאגט מכאן נלמד, ווען א מענטש דארף א ישועה למעלה מדרך הטבע, ס'איז ביי דיר! דעס איז לסוסתי ברכבי פרעה דמיתיך רעיתי, אז דער סוס פירט דעם רוכב אזוי קענסטו פירן דעם כביכול. דו פירסט עס. דו פירסט דאס, דער סוס האט געפירט דעם רוכב, אזוי זאגט דער אייבערשטער, איך בין רוכב ערבות און דו פירסט. ביי מיר ליגט אין שטוב א בריוו שוין פון ג' אדר תשע"ג, א אינגערמאן האט דארטן געשריבן ג' אדר תשע"ג א בריוו, הנני עומד ימים ספורים לפני הכנסתו בבריתו של אברהם אבינו של בני בכורי שנולד, פינף און א האלבן יאר פון די חתונה, נו, פינף א האלבן יאר פון די חתונה האט ער געווארט אויפן קינד, אבער ער שרייבט דארטן, ער זאגט אז.

שטייט דארטן ווערט ס'איז אזוי דער אגרא דפרקא ברענגט דארטן אזוי קבלה מרבינו הקדוש רב מיכל זלאטשובער כשיצטרך האדם לפעול עניין שלא כטבע, ווען א מענטש דארף א ישועה שלא כטבע, דהיינו, אם הוא בטבע אינו מוליד, ער קען נישט האבן קיין קינדער, יעשה מצוה גדולה שלא כטבע ויפעל למעלה מן הטבע. הערט א לשון. אזוי האט ער געזען אות כ"ד דארטן, אז ווען א מענטש דארף א ישועה למעלה מדרך הטבע, זאל ער מאכן עפעס ביי זיך שלא כדרך הטבע און ער וועט זען א ישועה שלא כדרך הטבע. אזוי שרייבט הרב ר' מעכעלע זלאטשוב. איך האב דאס געזען, אזוי שרייבט ער, נאר האב איך עס אהיימגענומען, און ער שרייבט דארטן אז זיין רעבעצן איז געווען זייער מחובר צום פארשאלטענעם אינטערנעט, לא עליני, זי איז געווען זייער מחובר, און ער שרייבט דארט אין בריוו, איך דארף נישט מסביר זיין ווי שווער עס איז געווען איר זיך אפצורייסן פון דעם, אבער היות אז איך האב איר באוויזן וואס דא שטייט אין אגרא דפרקא אז א מענטש וויל א ישועה שלא כדרך הטבע, זאל ער מאכן א מצוה שלא כדרך הטבע און דעמאלטס וועט ער זען ישועה שלא כדרך הטבע, און זי האט זיך געוואוסט וואס דער דאקטאר האט געזאגט אז ס'איז נישט שייך קיין קינדער, האט זי גענומען דעם אינטערנעט, זי האט עס צעשאסן, און זי האט מקבל געווען מער, ארלעדיגט, און ער שרייבט איך האלט יעצט נײַן חדשים פון די מעשה. גלייך שטייט שרייבט דא אונטן פארוואס פארוואס האב איך געשריבן די מעשה איך בין געווען מיט זייער שבת דארטן שרייבט דא ווייל דו ווייסט דאך אז ווען א מענטש דארף א ישועה ווייסט יעדער איינער פון קמיעות סגולות ברכות הבטחות און אלסדינג וואס די אייבערשטער וויל באמת פון דיר דארטן באבערט ער נישט דארטן באבערט ער נישט וכמלא אם דן אזוי שרייבט ער וואס האט מיך אויסגעלערנט די מעשה שרייבט ער, מיר האט אויסגעלערנט די מעשה כי לאו דווקא ניתוק האינטערנעט סגולה לזרע של קיימא, כי מה יעשה מי שאין לו אינטערנעט? וואס ער ער געדענקט איז איין זאך, וואס די ראשית חכמה זאגט, אז ווען דער מענטש ארבעט ביי זיך שלא כדרך הטבע, ווערט גלייך ישועה שלא כדרך הטבע. דאס איז דער לימוד פונעם גאנצן געשעפט. דאס זאלסטו וויסן. ביי יעדן זאך, כי אני השם רופאך. לא אמר כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך כי אני השם רופאך. איך רעד צו דיר אלס דאקטער. מ'האט דיר געזאגט איך רעד צו דיר אלס דאקטאר יעצט א ירושלמי פרק א' הלכה א' ס'איז א באקאנטע ירושלמי אבער איך פארליין אביסל דעם לשון פונעם ירושלמי די עולם אביסל בעסער פארשטיין אלע ווייסן אמר רב אבא פאה פרק אלף הלכה אלף דער עולם קען עס נאכקוקן אביסל בעיון אמר רב אבא בר כהנא דורו של דוד כולם צדיקים היו זענען געווען צדיקים אלע געווען צדיק כולם צדיקים היו ועל ידי שהיו להם דילטורים ס'איז געווען דארט בעלי לשון הרע היו יוצאים במלחמה והיו נופלים, געפאלן, אפילו צדיקים, פארוואס ס'איז געווען בעלי לשון הרע, הוא שדיבר דוד, נפשי בתוך לבאים זאגט די ירושלמי לבאים בתורה, אשכבה לוהטים בני אדם זענען געווען להוט נאך לשון הרע, שיניהם חנית וחצים ולשונם חרב חדה דערפאר זענען זיי געפאלן. ממשיך די ירושלמי, אבל דורו של אחאב, א מורא'דיגע זאך, עובדי עבודה זרה היו, זענען עובדי עבודה זרה, ועל ידי שלא היו להם דילטורים, ס'איז נישט געווען קיין בעלי לשון הרע, דערפאר היו יורדים למלחמה ונוצחים, האבן זיי יא געווינען. יעצט הערט גוט, זאגט דער ירושלמי פון וואנט ווייסטו, פון וואנט ווייסטו אז זיי האבן נישט געהאט קיין דילטורים? דערציילט דער ירושלמי דא ועל שעובדיהו אמר לאליהו, ער האט געזאגט עובדיהו האט געזאגט פאר אליהו הנביא, הלא הוגד לאדוני אשר עשיתי, דו ווייסט וואס איך האב געמאכט בארוי געזעוועל, את נביאי השם, וואס האב איך געמאכט? ואחביא, כ'האב באהאלטן מנביאי השם מאה איש, הונדערט נביאים, כ'האב באהאלטן חמשים חמשים איש במערה, ואכלכלם לחם ומים, איז מסביר די ירושלמי, ער האט געדארפט גיין עובדי' הנביא, עובדי' האט געדארפט גיין און שאפן לחם מיט מים, ס'איז נישט געווען פשוט, ס'איז נישט געווען, ער האט געדארפט בעטן, ווייל ס'איז געווען שנות בצורת, ס'איז געווען שנות בצורת, ער האט געדארפט בעטן פון יעדן איינעם אביסל לחם אביסל מים, אביסל לחם אביסל מים, יעצט הערט וואס די ירושלמי זאגט. וכל עמא ידעין אלע האבן געוויסט ווייל ער האט זיך געדארפט אנקומען צו מענטשען בעטן לחם ומים האבן אלע געוויסט פון דעם האבן אלע געוויסט צו באהאלטן חמישים וחמישים וכל עמא ידעין ולא מפרסמין למלכא קיינער האט עס נישט איבער געגעבן דערפאר איז געווען אויך נצחון דאס איז געווען אויך נצחון אלע האבן געוויסט און קיינער האט נישט איבער געגעבן דאס איז טאטש אז געווען אז נישט געווען קיין דילטורים דערפאר האבן זיי מנצח געווען די מלחמות זה לעומת זה זאגט די מהרי"ל דיסקין די וואכעדיגע סדרה אז ווי פארשטייסטו אזא זאך טאקע דתן ואבירם, דתן ואבירם זענען געווען רשעים, און ווי אזוי יענע וואך ביי מכת חושך זענען אלע אלע אלע רשעים זענען געשטארבן, פארוואס דתן ואבירם געבליבן לעבן? אונז האבן דאך דערמאנט אין נאמען פון די באר מים חיים, עס ברענגט א מדרש אז עס האט זיך געשפאלטן פאר זיי ספעציעל א ים, איר ווייסט אז דער תרגום יונתן זאגט די וואך ואמר פרעה לבני ישראל נבוכים הם בארץ, די פשוט'ע פשט ואמר פרעה לבני ישראל מיינט אמר פרעה אויף בני ישראל ער וועט זאגן אויף בני ישראל נבוכים הם אבער דער תרגום יונתן זאגט ואמר פרעה לבני לבני ישראל מיינט דתן ואבירם זענען געבליבן אין מצרים ער האט געלאזט זיי משתף געווען מיט אים פעולה און פאר זיי האט זיך צעריסן די ים נאך נאכדעם זיי האבן געזען ס'גייט נישט זיי זענען געלאפן אין ים פאר זיי האט זיך נאך צעריסן די ים ווי פארשטייסטו אזא זאך? שטייט אין חזל, באקאנט אין פסוק אין פרשת שמות ויכו שוטרי בני ישראל, די שוטרי בני ישראל האבן געקריגן קלעפ, פארוואס האבן זיי געקריגן קלעפ? אשר שמו עליהם נוגשי פרעה לאמור מדוע לא כליתם חקכם ללבון כתמול שלשום, וואס איז טייטש, וואס איז געווען? די שוטרי בני ישראל זענען געווען זיי האבן געדארפט דאגה'ן אז די אידן זאלן ענדיגן, און ווייל די שוטרים האבן נישט געוואלט פייניגן אידן, זיי האבן נישט געוואלט פייניגן אידן זאלן ענדיגן, און פאר דערפאר האבן זיי געקריגן קלעפ. זאגט די מהרי"ל דיסקין ס'ווערט געברענגט אז דתן ואבירם געווען צווישן די שוטרי בני ישראל און זיי האבן געקריגן קלעפ נישט נאר קלעפ נאר ס'שטייט נאך בשמיה דרבי יוחנן זאגט די מדרש אז זיי האבן געזאגט אין סוף פרשת שמות פאר משה רבינו למה הבאשת ירא השם עליכם וישפוט כאשר הבאשתם את ריחנו וואס טייטש כאשר הבאשתם את ריחנו זיי האבן געקריגן קלעפ איז ארויסגעגאנגען פון דעם א ריח רע א ריח רע עד כדי כך זאגט די מהרי"ל דיסקין איינער וואס כאפט א קלעפ קלעפ ווייל יענער איד זאל נישט ליידן איז זאל ער זיין די גרעסטע רשע מכת חושך קען אים נישט הרג'ען און קיין ים קען אים נישט דערטרינקען. אפילו דתן ואבירם האט געכאפט קלעפ ווייל יענער זאל נישט ליידן זיי האבן דאך געכאפט קלעפ פארוואס זאל מען נישט פייניגן אידן און דתן ואבירם זענען געווען פון די חברה האט געכאפט א קלאפ ווייל יענער זאל נישט ליידן יענער זענען איז קען נישט אפילו זענען געווען רשעים אין מכת חושך האט זיי נישט געקענט הרגען מכת חושך אלע רשעים געשטארבן זיי נישט און און און און די ים פאר זיי געווארן צעשפאלטן אויף אונזער שפראך א משל איינער זיצט אזוי און קומט אן א צווייטער און גיט זיך א רוק א בענקל ווייל יענער זאל נישט יענער זאל נישט שפארן פארשטייט זיך צו אין מזרח צו אין מערב צו אין צפון צו אין דרום פארשטייט ער גיט זיך א רוק יענער יענעם זאל זיין בעסער ער פייניגט זיך ויהי כי ווייל יענעם זאל זיין בעסער פארשטייט ווייל יענער זאל זיך נישט מוטשען גיט ער זיך א רוק אוועק לאך פון דעם קיין מכת חושך קען אים שוין נישט הרג'ענען אזאנער יא רבותי אונז דערמאנט ער מיר זיך צו גרויסע זמנים

שרייבט ער דארטן אזוי, אז די חידושי הרי"ם האט אים געענטפערט, אז די ספר תורה איז דאך געשריבן געווארן די שירה אריח על גבי לבינה, יא? אויב ווייסט איך אריח איז א חצי לבינה, א האלבע לבינה, ס'איז דא האלב געשרי האלבע שירה געשריבן און דאפלט איז חלק, אריח על גבי לבינה. האט ער מיר געזאגט אזוי, אונז ווייסן אז ישראל נוטריקון יש שישים ריבוא אותיות לתורה. יעדע איד האט אן אות אין תורה. די דיו, די אות, די אות דאס איז די נשמה, די אידישע נשמה.

אז וואס די חידושי הרי"ם איז אפגעשפרינגען דארטן א קבלת שבת פון שבת שירה האט מען נישט געזען קיין שום שבת נישט ביי אים האט נישט געשריבן מען האט קיינמאל נישט געזען בכלל דורכן יאר אזא שפרינג וואס ער האט דארט געשפרינגען וואס ער בעיני ראיתי וואס ער האט געשריבן בשמחה רבה וואס איז נישט געווען א גאנץ יאר אריח על גבי לבינה רבותי מיט דעם רמז טייטש אריח על גבי לבינה רבותי טייטש איז האלב געשריבן און דאפלט חלק דאס מיינט צו זאגן אז געווען דאך קריעת ים סוף צושפאלטן אבער יותר ממה שקראתי לפניכם כתוב כאן אסאך מער פון וואס ס'שטייט איז דא חלק, אסאך מער, אלעס אלעס וואס אידן ווארטן אויף ישועות, די פרנסה כקריעת ים סוף, קשה זיווגו של אדם כקריעת ים סוף, יולדה זאגט די גמרא קריעת ים סוף, גמרא זאגט אויף נאך זאכן דארטן כקריעת ים סוף, ווי דער רשבם זאגט אויפן פלאץ ונפקא מינה, פארוואס זאגט די גמרא כקריעת ים סוף ונפקא מינה, למיבעי רחמי דארף אויף דעם בעטן, דארף בעטן, דארף וויסן אז שבת שירה איז די זמן, שבת שירה איז די זמן אין די בית אברהם.

דעם שבת פארלעכטן גיט דער רבוש"ע א ריק אוועק דעם צינגעלע, יעצט מאך אויף די טיר און גיי אריין, כאפ דעם תהילים און ניץ אויס דעם שבת, שפרינג אריין דעם שבת, שבת שירה, צו אויף אלע עניינים, אלע עניינים שבעולם. איז דער שר שלום, ווי זאגט דער שטייט אין חזל, אז בשעת קריעת ים סוף נבקעו כל מימות שבעולם, באקאנטע חזל. באותה שעה, בשעת קריעת ים סוף נבקעו, ס'איז געווען דא א גלאז קאווע, געווארן צעשפאלטן. ווי ס'איז געווען וואסער איז געווארן צעשפאלטן, כל מימות שבעולם. פרעגט דער שר שלום אונז ווייסט מיר לא עביד קודשא בריך הוא ניסא דמגנא, די אייבערשטער מאכט נישט סתם א נס. וואס איז געווען די תכלית אין דעם אז וואו ס'איז דא וואסער זאל ווערן צושפאלטן? וואס איז די ענין דערביי? וואס איז די ענין דערביי? וואו ס'איז דא וואסער זאל ווערן צושפאלטן? וואס איז די ענין? זאגט ער, מים אין פסוק הייסט צרות. שטייט הושיעני אלוקים כי באו מים עד נפש. מים הייסט צרות. באותה שעה ביי קריעת ים סוף נבקעו כל מים שבעולם אלע פראבלעמען. אלע צרות, אלץ אלץ ביי קריעת ים סוף קומט אלע פראבלעמען ארויסגיין, אלע פראבלעמען קען מען ארויסגיין, און פארשטייט זיך אז די גרעסטע הכנה רבותי מ'האלט יעצט מארגן קמי שבתא, די ערשטע הכנה צום שבת שירה איז די שירה אליין, די שירה אליין מיט א גרויסע כוונה, ווי די בית אהרן ברענגט טאקע דעם לשון, דעם לעצטע שטיקל אויף פסח אבער ער זאגט עס אויף א גאנץ יאר, שרייבט ער אזוי, בשירת הים זאגט ער יש הכל, מה שהיה ומה שעתיד להיות. וכל הגאולות וכל הענינים שצריך האדם, אלע גאולות אלע ענינים וואס א איד דארף הכל נכלל בשירת הים. כל הגאולות וכל הענינים הכל נכלל, נאכאמאל בשירת הים איז הכל מה שהיה ומה שעתיד להיות, אונזערע פראבלעמען איז אויך אין שירת הים, אלעס. וכל הגאולות וכל הענינים שצריך האדם הכל נכלל בשירת הים. און מסיים דער בית אהרן אזוי, ואם יאמר האדם שירת הים בכל לב, ובמסירות נפש כל אחד לפי מה שהוא, יעדער איינער מיט זיין מסירות נפש, יתוקן כל עניניו בגוף ובנפש, געהערט א לשון? יתוקן כל עניניו בגוף ובנפש, ווייל דארטן איז אלס שוין צושפאלטן, כל מים שבעולם, אלעס, אלעס. ממילא פארשטייט זיך נאר מיט א גרויסן שמחה, יא? א גרויסן שמחה, די שירה דארף זיין מיט א שמחה, פונקט ווי מיר זעען, ווי די פוסקים ברענגען, משנה ברורה ברענגט עס אויך,

האבן געפילט מ'גייט אריבער דעם ים און זיך אויפגעהויבן די רעקלעך. האט דער קדושת ציון געזאגט אזוי בדרך צחות, איך פארשטיי נישט, אז זיי האבן געפילט מ'גייט אריבער יעצט דעם ים און האבן זיי נאך געדענקט אז זיי האבן רעקלעך? על כל פנים, אבער אבער תכלית, פארשטיי ווען דו זאגסט א שירה ווי ס'דארף צו זיין. און ער זאגט דער אמרי אמת, א מורא'דיגע ווארט. ער זאגט אז מ'זאגט ביי די שירה עד יעבור עמך השם, עד יעבור עם זו קנית, דו האסט געקויפט.

קאי אתא ודקא לקאי ארעא ממעקא, כביכול כביכול, וואס דער מענטש מאכט מיט זיין שירה, וואס א מענטש מאכט מיט זיין שירה, מיט זיין שירה וואס ער מאכט, און טאקע איז ער מרמז געווען אז אין שובבי"ם איז דאס די גרעסטע, ווייל פרק ע"ג זאגט דער חרדים, חרדים זאגט פרק ע"ג אזוי, אלע ווייסן זאגט ער בחולי הגוף לא עלינו, דא שווערע רפואות, דאס איז כאבים מיט יסורים, עס קאסט אסאך געלט. און ס'איז דא זאגט דער חרדים רפואות סגוליות דאס קאסט נישט קיין געלט און ס'איז נישט קיין יסורים, זאגט ער די זעלבע זאך אין חולי הנפש, ס'איז דא רפואות וואס איז צו פאסטן סיגופים מיט תעניתים וואס פייניגט דעם גוף, ס'איז דא רפואות סגוליות דארפסט נישט פאסטן קענסט עסן און טרינקען נאר מאכן די סגולות, און ער פרעגט אבער וואס סגולות, א סגולה השלישית וואס איז? וואס איז די סגולה השלישית כ'וועל ליינען דעם לשון? סגולה השלישית, לומר שירת הים בשמחה!

ויסע משה את ישראל מים סוף שטייט גלייך נאך די שירה זאגט ער ויסע משה זאגט דער ילקוט שהסיעם מעוונותיהם שנמחלו להם העוונות על ידי השירה אז זיי האבן געהאט מחילת עוונות דורך די שירה זאגט דער מדרש ווייל שכל מי שנעשה לו נס ואומר שירה מוחלין לו על כל עוונות

און ממילא זאגט דער חרדים אויב אזוי איז די סגולה אויך פונקט ווי דעמאלטס א פונקט ווי דעמאלטס מוחל כל העוונות ווען דו זאגסט די זעלבע שירה איז דאס די גרעסטע תיקון שובבי"ם מ'ווערט ריין אינגאנצן זאגט ער והנה אחר זאגט דער ספר חרדים אחר שציווני השם לומר שירה זו בכל יום כדכתיב ויאמרו לאמר שיאמרו השירה לדורות עולם דרך לאמר וכדכתב רב שמעון בר יוחאי שרוצה לומר שנאמר אותה בכל יום בשמחה רבה כשעה ראשונה שאמרנו אותה, יעדן טאג איז מיט אזא שמחה גדולה כשעה ראשונה שאמרנו אותה, ודאי, כוח סגולתה כל יום כשעה ראשונה, איז די סגולה פון דעם אויך כשעה ראשונה. ווי ס'זאגט די אמרי חיים, אז ישיר משה מכאן לתחיית המתים מן התורה, אז מ'קען מאכן א תחיית המתים, א מענטש איז שוין אפגע, ער איז שוין אפגעטויטיגט, דורך די שירה מכאן פון דער שירה קענסטו מאכן א תחיית המתים מיט זיך, מכאן קענסטו מאכן פון זיך א תחיית המתים קענסטו מאכן פון זיך.

בתופים ובמחולות, אז מען זאגט שירה מיט מחולות איז נישטא קיין מחולות ביי קיין עגל. אז מען שפרינגט ארום אין א אין א קאריבא אין א קאעכץ אויף איז נישטא קיין מחולות ביי אנדערע זאכן. פארשטייט? אז ס'איז דא אז ס'איז דא מחולות דא, אז גייט מיט א שמחה נישט ער דארף און ער ער זאגט רבי שלום שוואדראן זאגט א מאל ער פלעגט דאך זאגן דרשות אין זכרון משה יעדן ליל שבת. דאך געדארפט מקרב זיין די שוואכערע חברה אויך.

ווייל די שמחה נעבעך איז געווען ביי געווען דארטן דערפאר דאס איז געווען דער בראך זאגט נו אזוי איז צו רעדן אזוי איז צו האלטן ובמחו בתופים ובמחולות אין שירה גיב מיר א קאך א שבת שירה זאל גיב מיר א קאך און רבותי מ'דערנענטערט זיך נאך פאר שבת שירה צו א גרויסן טאג ראש השנה לאילנות ראש השנה לאילנות דער טור ברקת ברענגט א תלמיד פון רב חיים וויטאל ער ברענגט פון זוהר הקדוש ברענגט ער אז ס'שטייט ראש השנה לאילנות לשון רבים פארוואס? ווייל כי האדם עץ השדה. כי האדם עץ השדה! די מהר"ל זאגט וואס טייטש כי האדם עץ השדה? זאגט ער א יעדע מענטש איז א עץ הפוך. ער איז א עץ הפוך. וואס הייסט? א עץ איז די שורש אין דר'ערד. און טאמער ביסטו מנתק דעם עץ פון דעם שורש איז ווערט ער פארטריקנט און יבש ומת. יא. דו שניידסט אפ דעם עץ פון דעם שורש איז ער יבש ומת. די שורש איז אונטן.

האט איינער אים געפרעגט רבי ביז ווען הייסט מען אינג אויף דעם? האט ער געזאגט כל זמן ס'לאזט זיך בייגן. ווי האסט מחליט געווען? ס'איז יעדער איינער האט זיך זיין, ס'איז דא אינגע בחורים זענען שוין אלטע אידן אין אים, שטייט? מיט א שטייט די א די עס פארשטיין זיך צו נעמען בייגן. אבער רבותי ס'קומט א גרויסע טאג פארשטעלן די ערשטע זאך פארן אריין לשון פון ראשונים ווי די מרדכי קוקט עס אן ראשונים כמלאכים דעם טאג. אין מרדכי שטייט דאס אין ריש מסכת ראש השנה אות תש"א, זאגט דער מרדכי אזוי, וששאלת, איינער האט אים געפרעגט, ציבור שביקשו לגזור תענית שני וחמישי ושני, ווען מען דארף גוזר זיין שני וחמישי ושני, און ופגע בחמשה עשר בשבט, איז געווארן אז ס'איז חמשה עשר, איינע פון די דריי איז חמשה עשר. האט ער אים געפרעגט האם יש לחוש לראש השנה ולדחות התענית, ס'איז דאך ראש השנה לאילנות, האם יש לחוש לראש השנה ולדחות התענית או לא, ס'איז יש לחוש לראש השנה מ'זאל דוחה זיין דעם תענית צו נישט, ער האט א לשון פון מרדכי, כך דעתי נוטה, האט אים דער מרדכי געענטפערט, כך דעתי נוטה, שהתענית נדחה עד השבת האחר, ווייל דו זאלסט נישט פאסטן חמשה עשר פארוואס, ואין קובעין תענית בו ביום, ווייל שלא מצינו תענית בראש השנה.

מנהג ותיקין, מען האט געטיילט אויף א בייסיקל די שופר דארטן, דער עולם האט זיך געשטופט און געוואלט נעמען פירות, איך האב געזאגט חברה איר ווילט פירות? אלו דברים שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה והקרן קיימת לו לעולם הבא, ואלו הן, כיבוד אב ואם, גמילות חסדים ותלמוד תורה כנגד כולם גייט כאפט גמרות צום אלע אלע פירות, און אוודאי אזא גרויסע זאך די פירות איז גאר א חשובע זאך, אבער ווי זאגט די וועלט זאגט עפעס אז עס איז אמאל געווען. געווען איינער איז אנגעקומען מיטן שיף דא קיין ארץ ישראל האט געוואלט לחונן את עפר ארץ ישראל האט צוגרייט זיינע קינדער אויכעט האט צוגרייט די קינדער אז מען קומט אהן אין ארץ ישראל און עס איז דא לאכול מפריה ולשבוע מטובה פירות ארץ ישראל אה! שוין ער איז אראפ פון שיף האט געקישט גלייך די ערד כי רצו עבדיך את אבניה ואת עפרה יחוננו שפעטער האט ער געטראפן דעם ערשטן וואס האט דארטן פארקויפט רימונים האט ער געקויפט פון אים רימונים און שוין, פירות ארץ ישראל ס'גייען די קינדער גייען עסן פירות ארץ ישראל, אה! און ער האט דאך נישט געוויסט ווי אזוי מען עסט די רימונים, די ערשטע מאל ער זעט א רימון, איז תוכו זרק וקליפתו אכל, האט ער ארויסגעווארפן די אלע גרעינים און האט אנגעהויבן צו עסן די שאלעכץ, ער האט געגעבן פאר די קינדער יעדן איינעם געשניטן שטיקער, און זיי האבן זיך צוגעכאפט צו דעם, אנגעהויבן צו עסן די קליפות, די שאלעכץ. ווייל די גרעינים מ'האט ארויסגעווארפן און די קינדער האבן געגעסן און געפילט זיי גייען ברעכן געווארן גרין און בלוי טאטי ער האט זיך נאך געפריווט צו האלטן ביז ער האט אויך נישט געקענט ער האט געטראפן איינעם זיך פרעגט זאג נאר וואס טוט זיך דא דאס איז פירות ארץ ישראל זאגט ער אים יא יא ס'איז פירות ארץ ישראל אבער מ'דארף עס וויסן ווי אזוי צו עסן איך וועל טרעפן א וועג וויסן ווי אזוי צו עסן, איך מיין צו זאגן, עס קומט אזא גרויסע טאג, פירות, אוי וואסערע א פירות, אוי וואסערע א פירות, מען נעמט א תהילימ'ל אין דעם טאג, פון דעקל צו דעקל מאכט מען א פעקל פירות'לעך, וואסערע א פירות, גוטע פירות וואס ס'מיינט אלע זאכן, אלע עניינים, אויף רב האי גאון איז דא א, איז דא א שימוש רב האי גאון אויף תהילים אז יעדע מזמור וואס א סגולה ס'איז, יעדע מזמור האט ער דאך זיין סגולה.

דעמאלטס איז געווען די מגיפה פון די טיפוס, די מחלה פון טיפוס איז געווען א געפערליכע מחלה, עס האט געברענגט א שוואכקייט, מען איז געפאלן, און ביז אפאר טעג איז מען געגאנגען, עס זענען אבער געווען רבים חללים הפילה אינגע מיט אלטע, דער אייבישטער זאל אפהיטן, די גרעסטע בראך פון די מחלה איז געווען אז עס האט מדבק געווען כל הבא ליד, עס האט מען זיך נישט געקענט מטפל זיין מיט דעם אויך. קענסט שוין? מען האט דערציילט אזוי, אז ר' דוד'ל איז געווען תש"ו, ר' דוד'ל איז געזעצן אויף חמשה עשר טיש, און ער האט געקאכט, געפלאקערט, ער האט געזאגט, מען, עס איז געווען אסאך פירות און ווייניג מענטשן, וועגן די מצב. וועגן די מצב איז געווען ווייניג מענטשן, און אינמיטן טיש איז אריינגעלאפן א אינגל מיט א געוויין, און האט געוויינט צו רבי דוד'ל אז די טאטע זיינער מיט די מאמע האבן עס געכאפט, זענען ביידע ליגן אויף דר'ערד, זי קען, ס'האט געכאפט א שוואכקייט און איז געפאלן אויף דר'ערד, דער אייבערשטער זאל אפהיטן מיט אפאר טעג איז ער, און האט געוויינט איז א אינגל, די טאטע מיט די מאמע האבן עס געכאפט, און האט געוויינט, האט זיך נישט געקענט בארואיגן, האט רבי דוד'ל זיך געגעבן א צואווארף מיטן בענקל, געשריגן רבונו של עולם, דעם ארץ ישראל'דיגן יום טוב וויל מען מיר צושטערן. און מען צעשטערט, מען וויל מען צעשטערן דעם ארץ ישראל'דיגן. און שפעטער האט ער זיך געגעבן א הייב אויף מיט א קאך, האט גענומען צווישן די פירות גענומען א עפל, און האט געשריגן דעם אינגל, גיי גיב עס דעם טאטן, און זאל זאגן פארן טאטן אז איך האב צוגעזאגט ער וועט זען פון דיר פירות פירות. ער האט צוגעזאגט אז דו. נו וכך הוה. וכך הוה, מען האט די טאטע מיט די מאמע זענען אויסגעהיילט געווארן בדרך נס, און זיי האבן נאך געזען פון אים פירות פירות.

זיך אן בלויז רחמים און שוין אן אים רחמים פאר אלע אידן אלע אידן דא א תרגום שני אין מגילת אסתר אסתר ג' אז ווען המן האט געמאכט דעם פור הוא הגורל מחודש לחודש מיום ליום מחודש לחודש האט זיך געזוכט א חודש וואס האט געוואלט מאכן שלעכטס פאר אידן יא שטייט דארט אין תרגום שני דער עולם קען עס נאכקוקן אין אסתר ג' אבער עס איז געפאלן דער פור אויף חודש שבט האט המן געזאגט ניין ניין ניין דעם חודש קען איך נישט קען איך נישט מאכן שלעכטס פאר אידן פארוואס

און האט זיך גערעדט ווי ס'איז ימי סגולה, ווי ס'איז א סגולות'דיגע זאכן, וואס מ'האט גע'סגל'ט אויף גוטע פירות לכל הענינים, און אלע אלע אלע גייען דאך אריין אין דעם, חלילה וחס, איינער וואס מיינט איך נישט, האט איר דאך געהערט ווי די איזשביצער האט געזאגט ווי זי תולעת באישה, יעדער איינער, יעדער איינער, דער שטעפינעשטער, רבי אברהם מתתיהו, דער שטעפינעשטער וואס ליגט דא, ער פלעגט זאגן אז ס'שטייט משנכנס אדר מרבים בשמחה, איז ווען הייבט מען אן? מה? ראש חודש אדר מרבים, ווען הייבט מען אן? מיט די חמשה עשר איז אותיות שער שמחה. חמשה איז שמחה עשר איז שער. די שער שמחה הייבט זיך אן חמשה עשר, אויב ס'קומט ראש חודש אדר איז שוין מרבים בשמחה. פארשטייט? און ממילא נאר בשמחה רבה, בשמחה רבה, נוצט מען אויס אזעלכע גרויסע מסוגל'דיגע זמנים, מ'נוצט אויס גרויסע מסוגל'דיגע זמנים. נו, רבונו של עולם איז דאך נאנט צום אידישן פאלק. עס קומט נאך אזעלכע גרויסע טעג, דער דעת זקנים זאגט די וואך ולא נחם אלקים דרך ארץ פלשתים כי קרוב הוא, וואס הייסט כי קרוב הוא? ס'טייטש דער דעת זקנים ווייל דער אידישער פאלק איז נאנט צום אייבערשטן, קרוב הוא, כלומר אזוי זאגט דעת זקנים העם קרוב של הקדוש ברוך הוא, ער איז צו די בני ישראל עם קרובו, ולכך אינו מתנהג עמהם כמנהגו של עולם, פירט ער זיך מיט זיי א אנדערע וועג אינגאנצן ולא נחם אלקים דרך ארץ פלשתים. פירט זיי נישט דרך ארץ פלשתים ווי אלע, ווייל כי קרוב הוא, דאס איז דער אידישער פאלק, יעדער איינער איז א קרוב צום אייבערשטן, ובני ישראל עם קרובו. לאמיר מסיים זיין רבותי מיט נאך א ווארט אויף דעם פסוק, און די של"ה הקדוש זאגט, ולא נחם אלקים דרך ארץ פלשתים כי קרוב הוא, רבותי, ער האט געזאגט, די של"ה הקדוש. וואס שטייט דא אין פסוק? ויסב אלקים את העם דרך המדבר ים סוף. ולא נחם אלקים דרך ארץ פלישתים כי קרוב הוא כי אמר אלקים פן ינחם העם בראותם מלחמה ושבו מצרימה. ויסב אלקים את העם דרך המדבר ים סוף. זאגט דער של"ה הקדוש. ראה והביטה. כמה צריך אדם להתבונן לעשות גדרים וסייגים והרחקות. זיך מאכן הרחקות לא יבוא לידי עבירה. זיך מאכן גדרים אין יראת שמים. פארוואס? ווייל הנה זאגט דער של"ה הקדוש כביכול הקדוש ברוך הוא בעצמו ובכבודו עשה הרחקה פן ינחם העם, האט געמאכט ויסב אלקים את העם הרחקה פן ינחם העם. נו שטעל דיר פאר וויפיל גדרים און סייגים א איד דארף מאכן, וויפיל א איד דארף מאכן גדרים און סייגים. גדרים און סייגים אין יראת שמים. מסיים אויף דעם דער של"ה הקדוש, שטייט אין פסוק שלום שלום לרחוק ולקרוב, דו מאכסט הרחקה אין יראת שמים ווערסטו א קרוב צום אייבערשטן. שלום שלום לרחוק ולקרוב, ווען דו מאכסט א רחוק אין יראת שמים א גדר, איז לקרוב ווערסטו א קרוב צום אייבערשטן. מען ווערט א קרוב. ער דערציילט הרב פינקוס אז אמאל איז ער געווען ביי א טיש, אמאל א טיש פון א רב, ס'איז געווען דארטן גאר גאר א גרויסע עולם פארענטשעס ביז צום דאך, און ער האט זיך געכאפט א פלאץ זאגט ער, פאר ווען דער רבי איז אריינגעקומען האט ער געכאפט א פלאץ לעבן רבינס בענקל, מען וועט שטיין לעבן רבן, אבער אזוי ווי דער רבי איז אריינגעקומען האבן אפאר חברה אים אויפגעהויבן, געווען א אינגל, אים אויפגעהויבן פונקט ווי א פייגעלע אזוי.

ביסט א קרוב וואס נענטער צום אייבערשטן, ער האט געזאגט א ריזל ר' רבי שלמה זלמן אויערבאך, ער זאגט עס אלס פוסק אין הליכות שלמה, ער זאגט אינמיטן די שירה זה קלי ואנוהו, וואס לערנט מען אויס זה קלי ואנוהו, התנאה לפניו במצוות, ווי קומסטו אריין אינמיטן א שירה? אינמיטן א שירה הידור מצוות? זאגט ער יא, כלל ישראל האט געזען אויף אים וואס איז געווארן א קריעת ים סוף האט מען פריערט געשמועסט, ווייל ס'איז געווען עפעס א שבירת הטבע, א נחשון געטאנצן אין א ים, ס'איז געווען א דם פסח און דם מילה, ס'איז געווען בלוט. האבן זיי געוואלט זאל בלייבן די הנהגה האבן זיי געשריגן הידור מצוות איך מאך א זאך וואס איך בין נישט מחויב ווי ווי שטייט עס איך בין נישט מחויב ווי שטייט עס ווי איך בין נישט מחויב און אזוי וועלן זיי האלטן דעם הנהגה פון קריעת ים סוף זה קלי ואנוהו התנאה לפניו ווייל זיי האבן געזען אז ס'איז געווען דא אזא קריעת ים סוף דאך נאר געווען בכוח פון א שבירה למעלה מדרך הטבע פון א קפיצת נחשון זיי האבן געוואלט זאל בלייבן דאס דאס איז געקומען פון א קפיצת נחשון עס איז געקומען זאגט ער פון א דם פסח דם מילה עס איז געווען מיט בלוט איז געווען פון דעם איז מען אנגעקומען צו א קריעת ים סוף האבן זיי געוואלט זאל בלייבן די הנהגה ווי אזוי וועט עס בלייבן התנאה לפניו וואס הייסט התנאה לפניו איך בין נישט מחויב ווי שטייט עס איך בין נישט מחויב פון דעם בין נישט מחויב פון דעם וועט בלייבן א הנהגה פון קריעת ים סוף א גדר אין יראת שמים רבי ישראל רבי שיעלע בעלזער זאגט די וואך אמר אויב ארדוף אשיג אחלק שלל. זאגט ער וואס איז די טייטש? זאגט ער פרעה ביסט אינגאנצן צודרייט, דו ווייסט נישט וואס יענע וואך געכאפט אזעלכע מכות, ביסט ארויסגעלאפן מיט די פידזשאמעס צו משה רבינו זוכן, קומו צאו גייטס ארויס, גייטס ארויס, גייטס ארויס, גייטס ארויס, יעצט לויפסטו נאכאמאל נאך, וואס איז דיין ווי דיין שכל? זאגט רבי שיעלע בעלזער א מורא'דיגע ווארט, ער זאגט אז שטייט דאך אין חז"ל ידוע, אז בזכות וואס זענען כלל ישראל ארויסגעגאנגען ממצרים שלא שינו שמם, לשונם לבישם, מען איז געווען שטארק אין גדרים, נישט בייטן קיין לביש, ווי שטייט דא, ס'איז א נפקא מינה צו אזא לביש צו אזא לביש, פיל דיך נישט ווערד, זיי נישט משנה דיין טאטענס בגדים, אין דעם לשונם, ווי שטייט דאס, וואס איז, לא שינו לשונם ולא שינו שמם. האט פרעה געזאגט אמר אויב ווערט די פסוק, איך קען איך האב אן עצה, ווי אזוי? זאגט ער אחלק שלל, כ'על דארטן צוטיילן דעם שלל שלל שלא שינו שמם לשונם לבושם, און אזוי וועל איך זיי קענען צוריק ברענגען קיין מצרים, ווייל ער האט געוואוסט פון וואס איז מען אויסגעלייזט געווארן פון מצרים. תיקון שובבים, די ערשטע זאך די גדרים ושלל לא יחסר. עם השם חזקו ונתחזקה, זאגט דער רבינו בחיי די וואך סוף שירה שטייט השם ימלוך לעולם ועד, זאגט דער רבינו בחיי, דער סאנטע רב, ער זאגט ימלוך חסר, ימלוך שטייט אן א וואו, פארוואס? פארוואס אן א וואו? ללמדך שאין הקדוש ברוך הוא בא בטרוניא עם בריותיו ומבקש מהם עבודה קשה, אלא בנחת ובדברים רכים.

זאל דער אייבערשטער העלפן מיר זאלן אלע אויפגעראכטן ווערן מיט גרויסע ישועות, מקבל זיין זאל זיין א כלי מחזיק ברכה, די ניסים ונפלאות וואס קומט אראפ שבת שירה זאל מען קענען אויסנוצן די הייליגע טעג, און זאל מקבל זיין די ניסים ונפלאות שהיו בימים ההם.